איז חודש תשרי איז באמת איז באמת דער אנהייב פון יאר, מ'הייבט אן א נייע יאר, ראש השנה, יום כיפור, ס'הייבט אן א נייע יאר, דער ערשטער חודש פון יאר איז בעצם דאס א חודש כללי, ס'איז נישט נישט אזוי ווי אלע אנדערע חדשים פון פון יאר, דארט רעדט מען נאר לויט די תורה די מינוט, נישט דער גאנצער חודש איז בעצם א זמן כללי וואס א איד קריגט כח ממילא אויף צו קענען דינען דעם אייבערשטן א גאנצע יאר, ממילא גיבט מען א איד כח

על כל פנים דאס איז דער דער חודש פון יאר ווען דאס ווען יעמאלט שטעלט זיך אוועק א איד און שטעלט זיך אוועק א איד פארן גאנצן יאר שטעלט ער זיך אוועק איז דאס איז דאס איז ממילא דאס איז ממילא די די תשרי איז אנדערש דער חודש על דרך זה אין עבודת האדם וואס מאנט זיך פון א מענטשן וואס דארף זיין דער דער דער פאוקוס וואס וואס דארף וואס דארף מען טון חודש תשרי דארף מען טון עניינים כלליים חודש תשרי שטעלט זיך אוועק א איד אין וואס וואס פאר א א נקודה כללית וואס איז נוגע צו זיין וואס איז נוגע צו זיך נישט א גאנצע יאר טוט מען יעדע מענטש האט זיך זיין ארבעט וואס דארף טון משך דעם יאר האט זיך זיינע זיינע זאכן זיין וואס ער דארף טון נישט תשרי איז א צייט וואס מען דארף זיך אוועק שטעלן טראכטן עניינים כלליים ביי זיך איינקארבן כללות'דיגע עניינים ביי זיך וואס די זאכן דאס וועלן זיין דעם באסיס דאס וועל זיין די יסוד אויף דעם און מיט דעם וועט ער קענען גיין א גאנצע יאר.

סוכות קומען איז שטייט אויף דעם ווייל סוכות איז דער תשרי איז דער אנהייב יאר, בכדי אז א איד זאל האבן די כח פאר א גאנצע יאר, איז דערפאר קומען די אושפיזין דער דער קומען קומען די אושפיזין סוכות אויף צו געבן דעם דעם בוסט ווי מען זאגט אויף צו געבן דעם כח פארן גאנצע יאר. און וואס וואס איז וואס דארפן מיר טראכטן תשרי? מיר דארפן טראכטן אויכעט כללות'דיגע עניינים, וואו האלטן מיר נישט אין פרטים, ס'דא פרטים. כ'מיין נישט שולל זיין דעם פרטים, איך זאג ס'איז דא זאכן וואס א מענטש דארף אריין טראכטן זיך משך'ן יאר עניינים פרטיים צו ער צו ער שומר פיו ולשונו צו נישט, כ'מיין די פארשידענע זאכן וואס איז נוגע צו פרטים, און דערנאך דארף זיך דארף זיך א מענטש אריין טראכטן בכללות מהותו, אין זיין גאנץ אין זיין גאנצן שטעל אין זיין גאנצן מענטש צו ער איז ווי עס דארף צו זיין צו נישט, צו דער גאנצער יסוד וואס שטופט אים וואס וואס וואס איז דער וואס שטופט אים הינטער טון די גאנצע עבודת השם? דאס דארף מען אריין טראכטן זיך אביסל אביסל חודש תשרי, נישט אין פרטים, א גאנץ יאר דארף מען נישט טראכטן וועגן די זאכן, מען טאר אפשר נישט טראכטן וועגן די זאכן, אלס דער פריערדיגער רבי ברענגט אסאך מאל אין מאמרים די נקודה אז אז א מענטש וואס האט א עסק און קען ער נישט זיך אוועק זעצן מיישב זיין יעדער טאג צי ער גייט פארדעם וואס א מענטש נעמט א דזשאב טראכט ער אריין צי דער דזשאב איז מתאים פאר אים צי נישט, וואס וועט זיין די רווח, וואס וועט נישט זיין די רווח, צי ער זאל נעמען אזא דזשאב צי ס'פאסט. מען טראכט זיך איין בשעת מען נעמט שוין דעם דזשאב, קען א מענטש נישט טראכטן יעדער טאג, מאכן א חשבון הנפש צי דער דזשאב פאסט מיר צי נישט, צי דאס איז א גוטער דזשאב צי נישט, אפשר פטר איך בכלל מיין צייט אין דעם וואס איך טו דער ארבעט? א מענטש וועט מאכן אזא מין סארט חשבון יעדן טאג, ער וועט נישט, ער דארף זיך אריינשטעלן אין דער ארבעט, נאכדעם וואס א מענטש האט געמאכט א דיסיזשען אז ער גייט טון דעם זאך, ער וויל מצליח זיין דארף ער פשוט טון די זאך, א מענטש דארף מאכן א פלאן און אוועקשטעלן און טון, נישט יעדער טאג וועט זיך א מענטש וועט זיך אננעמען טראכטן אפשר דער גאנצער פלאן וואס איך האב מחליט געווען אפשר די גאנצע זאך איז א טעות מיסודו. אפשר דאס אז איך האב גענומען דעם דזשאב, אפשר די גאנצע מעשה א טעות. אויב א מענטש וועט מאכן אזעלכע חשבונות, ער וועט נישט פילן די די קאנפידענס ווי מ'זאגט, ער וועט נישט פילן זיכער, דאס טו איך און ער וועט גיין, וועט ער נישט קענען גיין ווייטער, וועט ער נישט, וועט ער נישט, וועט ער נישט וואקסן, וועט ער נישט טון, ער וועט נישט וואקסן, ער וועט יעדע טאג וועט ער האבן ספיקות צו ס'גייט, יא, נישט, נע. אט דאס זאגט מען, אויב מ'גייט אזוי במשך די יאר, און ניט דער צייט אויף טראכטן וואס טוט זיך מיט מיר בכלל, וואו האלט איך, וואס שטופט מיר בכלל דינען דעם אייבערשטן, וואס ליגט הינטער די גאנצע מעשה, וואס זוך איך דא, וואס פיל איך אין תורה און מצוות און וואס פיל איך אין אידישקייט, וואס שטופט מיר, וואס שטופט מיר טון אין דעם, וואס פיל איך אין דעם. א מענטש וועט מאכן אזעלכע חשבונות די גאנצע יאר, וועט ער שטעקן, וועט ער נישט קענען, וועט ער נישט קענען גיין ווייטער, וועט נישט קענען וואקסן אין זיין אידישקייט, וועט נישט קענען לערנען. א מענטש וואס גייט אין א ישיבה, וואס האט מחליט געווען די יאר אז ער וועט זיך אריינטון אין, כ'ווייס ניט, אין גמרא לעיון דער יאָר, און ער וועט מאַכן חשבונות אַ גאַנצע יאָר, צי האָב איך געמאַכט די ריכטיקע החלטה וואָס איך בין, וואָס איך גיי, וואָס איך בין בוחר געווען די חברותא. ווען מע מאַכט אַזעלכע חשבונות, איז דאָ איז דאָ אַזעלכע, אַזעלכע, אַזעלכע בחורים, אַז מע מאַכט דער, יעדער טאָג מאַכט מען חשבונות צי די חברותא פּאַסט מיר צי נישט, יעדער טאָג איז מען נישט, יעמאָלט גייט עס נישט, מע גייט איין חברותא, אַ צווייטע חברותא, מע הייבט, מע האַלט אַלע מאָל ביי אָנהייב, מע האַלט אַלע מאָל ביי אָנהייב, און נאָכאַמאָל לאָמיר פּרוּוון דעם, און לאָמיר פּרוּוון יענעם. אז מען גייט אזוי קען מען נישט וואקסן, וואס נישט? א מענטש דארף מאכן א החלטה און דאס איז אריינשטעלן זיך אין א געוויסער, אין א געוויסער מאוד, אין א געוויסער, איך האב מחליט מיט מיין חברותא וועל איך גיין מיט אים, פאר לערנען, מען דארף נישט טראכטן, מען דארף נישט איבערטראכטן יעדער זאך, מען טאר נישט איבערטראכטן א זאך מיסודו. ווי ס'שרייבט דער רבי, ווי דער פריערדיקער רבי זאגט אסאך מאל מען ברענגט בנוגע צו א חשבון הנפש אז ער ברענגט אלעמאל די דוגמא פון א בעל עסק ער וועט זיך אוועקשטעלן טראכטן יעדן טאג צו דער גאנצער עסק צו ס'לוינט זיך מיט דעם בכלל ער האט גענומען א דזשאב פון ניין ביז פינף איז אפשר לוינט זיך בעסער דריי אזייגער זיין אינדערהיים צוויי שעה און דערנאך מאכן די חשבונות א גאנצע יאר וועט נישט וועט נישט גיין ס'דא געוויסע צייטן אין יאר כללות'דיגע צייטן וואס יעמאלט האט מען די מנוחה און מען דארף זיך אריינטראכטן אפשר די גאנצע ארבעט פאסט נישט במשך'ן יאר דארף מען אויך מאכן חשבונות, אבער חשבונות צי איך טו גוט דאס וואס איך האב שוין מחליט געווען, ווען איך האב שוין מחליט געווען כך וכך, א מענטש א מענטש איז לעיזי ווי מען זאגט, א מענטש איז במשך'ן יאר דארף מען זיך אויך א שטופ טון, אבער נישט שטופן זיך, שטופן זיך אין דעם וואס איך האב מחליט געווען זאל איך גיין פארווערטס אין דעם, זאל איך טאקע טון אין דעם גיין ווייטער, און נישט איבערטראכטן זיך מלכתחילה די גאנצע מעשה. איז על דרך זה, תשרי איז א צייט וואס מען דארף זיך אריינטראכטן, אריינטראכטן, מען דארף יעמאלט אריינטראכטן זיך יעמאלט האט מען דעם כח ס'איז טאקע איבערבייטן עניינים מהותיים, יענמאל האט מען טאקע כח צו בייטן עניינים כלליים, נישט די גאנצע, דאס ס'איז דא געוויסע צייטן אין יאר וואס דער אייבערשטער גיבט כח אז א מענטש קען זיך טאקע מאכן א שינוי בפנימיות נפשו, ער קען מאכן א שינוי אין זיך אליין, נישט בייטן דער פרט צו בייטן א צווייטע פרט, מאכן א שינוי אין זיין גאנצע אין די גאנצע נפש זיין, איז דער צייט אויף דעם, דאס איז תשרי, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, דאס איז א באזונדערע לומדות, וואס איז די, דער רבי האט אמאל געזאגט, דער אייבערשטער גיבט אזויפיל. גוט, תשרי איז דאך די עבודה פון תשובה, תשובה איז דאך אזא מין סארט ענין, אז א מענטש איז, האט חרטה, די תשובה פון תשרי איז עכט אנדערש פון די תשובה פון א גאנץ יאר, דער רמב"ם זאגט אז אז אז ביי עשרת ימי תשובה איז די תשובה יפה יותר, איז דער רבי טייטשט אסאך מאל יפה מיינט אז ס'מער יפה מיינט נוצט ס'מער תועלת, ס'מער ס'מער נוצליך. און עס איז א טיפערע סארט תשובה. וואס איז תשובה פון א גאנץ יאר איז א מענטש טראכט וואס איך האב פארפעלט, איך האב מחליט געווען, איך האב מחליט געווען דינען דעם אייבערשטן, איך האב פארפעלט, איך טו נישט לפי כפי החלטתי. דארף ער תשובה טון אויף דעם. ס'איז א תשובה אויף א פרט. איז ש תשרי איז דאס וואס עגבערט, וואס באדערט א מענטש אין תשרי, וואס ער טוט תשובה תשרי איז, וואס ער פילט אז זיין גאנצע, זיין גאנצע, זיין גאנצע מהות איז נישט בסדר. דער גאנצער נפש זיינע איז נישט בסדר, די גאנצע, די גאנצע, מיין גאנצער מאד איז נישט בסדר, די גאנצע ציור קומה נישט בסדר. עסענס. די גאנצע זאך איז נישט בסדר, די גאנצע עסענס איז נישט בסדר. שטייט ווען מ'גייט צו ראש השנה שטייט אז תקיעות דמעומד ווערט א הזזת פון עצם הנפש, א מענטש ווערט גערירט, זיין גאנצע נפש ווערט גערירט. אפשר בין איך אינגאנצן נישט אין ארדענונג, אפשר טויג איך בכלל נישט. דער אלטער רבי רעדט אין לקוטי תורה זייער שטארק, אז א מענטש וואס איז אין העכערע דרגות, א מענטש, א מענטש דער, א מענטש פילט טאקע אז ער טויג נישט, ווי אז זיין מציאות טויג נישט. און ער וויל ארויסגיין טאקע פון זיין מציאות. ס'איז דא אזאנע, דאס איז. אבער על כל פנים, דער נקודה איז אז תשרי איז א צייט וואס מ'דארף זיך אריינטראכטן אין מער כללית'דיגע און מהות'דיגע זאכן. צי, צי, צי איך געפין זיך בכלל אין דעם ריכטיגן, אין דעם ריכטיגן מצב, און וואס, וואס שטופט מיר הינטער אלע עניינים. ד. אמאל צו דער, צו, צו אדורכקריכן וואו א מענטש באמת ליגט, דארף מען דורכגיין אסאך לעיערס. א מענטש אליין ווייס נישט וואו, וואו ער האלט אויף. תשרי, תשרי איז דער זמן אויף דעם. תשרי, תשרי איז דער, גיט דער כח אויף דעם. איז על דרך זה איז אין א סאך שטארק אין א סאך שטארקערן אופן איז היי די היינטיגע יאר דאך שנת הקהל דער רבי האט זיך זייער שטארק געקאכט אין אין הקהל אין די גאנצע הקהל איז איינע פון די זאכן וואס דער רבי איז מבאר אינטערעסאנטע זאכן וואס איז עפעס איז דא א מצוה יעדע מוצאי שנת השמיטה דער אכטער יאר פון דער פון דער מחזור פון שמיטה די ענדע פון דער אכטער יאר זאל מען מקהיל זיין אלע הקהל את העם האנשים והנשים והטף און זיי פאר און דער מלך האט פארגעלערנט פארגעליינט פאר זיי פרשיות אין תורה וואס האט מחזק געווען לחזק דת האמת ולחזק את העם במצוות. וואס עפעס דער אכטער יאר האט מען געוואס וואס וואס וואס איז די מצוה דווקא דעם יענעם זמן? דער רבי מבאר אז אז אזוי ווי אין משך הזמן די גאנצע משך הזמן איז אויסגעשטעלט מיט תקופות פון זיבן דארט טעג איז דא זיבן טעג א וואך נאך שבת הייבט זיך אן א נייער א נייער סדר א נייער וואך זונטאג מאנטאג דינסטאג שבת זונטאג איז א נייע חפצא פון זמן ס'איז א נייע תקופה יעדע וואך איז א איז א איז א חטיבה פון צייט א געוויסע תקופה פון זמן און יעדע שבת איז דא די עליית העולמות שבת אין חסידות מבואר שבת איז עפעס ווערט ווערט ווערט א גמר ויכולו מלשון גמר ס'ענדיגט זיך ס'ענדיגט זיך יעדע וואך ענדיגט זיך א געוויסע תקופה פון זמן ס'ענדיגט זיך ס'איז דא א גאנצע וועלט וואס הייבט זיך אן זונטאג און ס'ענדיגט זיך שבת. דערנאך זונטאג הייבט זיך אן נאכאמאל א נייע התחלה, דאס איז אין זמן באופן פרטי אין יעדער זמן, על דרך זה איז אין טאג אין א טאג טעגליכן זמן איז דא א חטיבה פון זיבן, על דרך זה איז אין יארן איז אויך אזוי, די שמיטות איז אויך אין א משך פון זיבן, יעדע שמיטה איז א שבת, איז דער שבת הארץ איז שמיטה דאך א שנה פון שבת, איז אזוי ווי אין טעג אין יעדער זיבן איז א גמר פון א געוויסער המשך, און ס'הייבט זיך אן נאכאמאל פון דאס ניי זונטאג, איז על דרך זה בנוגע צו יארן, און יעדע זיבן יאר א חטיבה בפני עצמה, ס'איז א גאנצע חפצא פאר זיך, און שנת השמיטה ענדיגט זיך א גאנצע תקופה, א מער א כללית'דיגע סארט תקופה. אין די זיבן יאר גופא איז אויך דא עפעס משכים פון זיבן, ס'איז דא עפעס פארשידענע זאכן בנוגע צו זיבן, אבער דער שלימות המספר וואס עס ענדיגט זיך א גאנצע משך זמן, איז דאס איז בנוגע, דאס איז די זיבן יאר פון שמיטה. די זיבן יאר פון שמיטה ענדיגט זיך א גאנצע תקופה. איז די שנה שנה השמיטה פון מוצאי שנת השמיטה דער אכטער יאר, און דאס איז דאס איז דאס איז א נייער התחלה טאקע פון א נייער תקופה פון זמן. בכללות איז יעדער יעדער זיבן טאג איז א התחלה. אין מער א כללות, די פרטים נישט פונקט די פרטים דארף מען דארף מען פארשטיין וואס איז וואס וואס איז א התחלה יעדער זונטאג, און וואס איז א התחלה? יעדע יאר איז זיכער דא א נייע התחלה, אבער די התחלה פון א נייע יאר איז אויך נישט קיין התחלה אמיתית, ווייל באמת איז יעדע זיבן יאר איז א המשך בפני עצמו. דער אמת'ער התחלה הייבט זיך אן א נייער אנהייב, אינגאנצן מרישא ועיקרא ושורשא איז שנת הק', ס'ענדיגט זיך די שנת השמיטה, הייבט זיך אן דער אכטער יאר, הייבט זיך אן א נייער אנהייב אינגאנצן, א נייער ביגינינג, איז די גאנצע זאך פון תשרי וואס א מענטש האט בכח אויף צו אנהייבן פון דאס ניי, זיך אנהייבן פון דאס ניי, אויף צו מאכן, אויף צו זיך אוועקשטעלן א נייער אוועקשטעל, איבערבייטן עניינים מיסודם ושורשם איבערבייטן און אנהייבן א נייער אנהייב איז דאס איז דאס אסאך שטארקער אז קומט צו א שנת הקהל ווייל א שנת הקהל איז יעמאלט יעמאלט איז דאס איז דאס א אמת'ער חידוש ס'הייבט זיך אן ס'הייבט זיך אן א נייע התחלה אינגאנצן. איז א שנת הקהל יעמאלט איז א איז א איז א איז א שטארקע די דערפאר איז דא א ספעציעלע מצוה יעדע שנת הקהל אויף צו מקהיל זיין גאנץ כלל ישראל וואס איז געווען די מטרה פון דער מצוה אז מ'זאל לערנען פרשיות אין תורה אויף צו מחזק זיין צו מחזק זיין קבלת עול מלכות שמים. פארוואס פארוואס פארוואס פארוואס איז טאקע וואס איז טאקע דער טעם פון דער מצוה אז אין אנהייב שנת הקהל זאל מען ברענגען אלע אידן צוזאמען און מ'זאל פארלערנען פאר זיי די פרשיות ווייל ס'הייבט זיך אן א נייע התחלה, ס'אזוי ווי אז ס'איז א נייע התחלה, אז א נייע התחלה דארף מען נאכאמאל איבערבויען פון דאסניי א אידנ'ס קבלת עול מלכות שמים, סא פון דאסניי אנהייבן נאכאמאל אידישקייט, נישט נישט א המשך פון פריער, אנהייבן א נייע התחלה פון דער יסוד פון אלץ. דער רמב ם זאגט אין דער, דער רמב ם רעדט וועגן דער מצוה פון הקהל, ער האט געוואלט האבן דברי תורה, דערפאר. איז הא? ווי דער רמב ם זאגט בנוגע צו בנוגע צו שנת הקהל, דער רמב ם זאגט דארטן אז די לעצטע הלכה, דער רמב ם זאגט דארטן אז מען דארף זיך ווי ס'איז דא אפאר פרטים פון די מצוה, מען דארף מקהיל זיין די גאנצע כלל, דאס איז די ערשטע זאך, מקהיל זיין אנשים נשים וטף. אינטערעסאנט אז אז דער רמב ם אין די קעפל, דאס דער רמב ם האט דאך אפאר מאל וואו ער דערמאנט דער נקודת התמצית פון א מצוה,

ער וויל דאך נאר מונע זיין די מצוות. בשעת ער דערמאנט זיי וואס זאגט ער אויף עפעס א סיכום כללי וואס איז דער נקודת המצוה. דאס איז איין פלאץ, דערנאך איז דא א דריטע מאל וואס ער זאגט דער נקודה פון די מצוה, דאס איז אין די כותרת'ן, אין די קעפל פון יעדער הלכה איז די רמב ם נאכאמאל אוועקגעשטעלט דעם גאנצע סדר פון די מצוות. און אסאך מאל איז אין די לשונות פון רמב ם איז דא שינויים פון מנין המצוות מיט ספר המצוות מיט די כותרת ווי ער זאגט ארויס די מצוה. אין א געוויסער זין איז די דיוקי לשונות פון רמב ם זייער נוגע די דיוקים. ווייל בשעת דער רמב ם רעדט פארנאנדער די מצוה, קען מען נישט וויסן וואס איז דער נקודה פון דער מצוה, מ'וויל וויסן וואס איז דער נקודה עיקרית פון דער מצוה, וואס איז דער, יעדער מצוה איז דא אסאך פרטים, וואס איז וואס איז דער נקודה זיינער, וואס פון דארטן ווערן נסתעף אלע פרטים. מצוה, מ'קוקט אריין סוכה, הלכות סוכה דא איז דא ריבוי הלכות אין הלכות סוכה, איז דא דער סכך מיט די דפנות, איז דא ריבוי הלכות, וואס איז דער נקודה פון דער מצוה, תשבו כעין תדורו, ווי א איד דארף לעבן אין סוכה, וואס איז דער מצוות ישיבת סוכה. זייער שווער צו לייגען די פינגער וואס איז דער נקודה פון וואס איז דער יסוד וואס וואס איז דער יסוד פון די הלכה וואס אלע פרטים שטאמען פון דער יסוד מען דארף אלעמאל וויסען וואס איז דער יסוד און וואס זיינען פרטים וואס ווערען נסתעף פון דער יסוד איז אסאך מאל וויסען וואס איז דער נקודת המצוה קען מען דאס נעמען פון די פון ווי די רמב ם זאגט די נקודה אין די מנין המצוות די כותרת און דארטען זאגט ער די נקודה יעמאלט קען מען וויסען וואס איז דער וואס איז דער מעין דער מעין נקודה פון דער מצוה איז אין דעם איז אין דארטן איז דא אסאך מאל שינוי לשונות אזוי למשל אין הלכות לגבי תפילה איז דער רמב ם כ'געדענק נישט פונקט אין וועלכע אבער איינע פון די פלעצער דער רמב ם ברענגט אמאל זאגט דער רמב ם דער לשון מצוות עשה להתפלל לפני השם מצוות עשה להתפלל לפני השם און און אין די כותרת דער רמב ם'ס לשון איז מצוות לעבוד את השם בתפילה

די מצוה איז לברך דער וואס האט דיר געגעבן דעם עסן, אבער איך געדענק נישט פונקט די לשונות פונעם רמב ם, אסאך מאל אז מען וויל וויסן וואס איז דער יסוד פון א מצוה קען מען עס ארויסנעמען פון די לשונות פון רמב ם אין די כותרת און מיט די מנין המצוות, לגבי הקהל איז עס דא אין די ספר המצוות דא, אין איינע פון די פלעצער, נישט אפשר אין די כותרת, ווי דער רמב ם זאגט א לשון, להקהיל את העם בשנה השביעית, להקהיל את העם במוצאי שנת השמיטה. להקהיל את העם ישראל שדי, דער רמב ם זאגט נישט להקהיל את העם ולקרות בעיני באזניהם דבר דברי תורה, עס אין ספר המצוות אין מנין המצוות זאגט ער להקהיל את העם להשמיע לדבר פסול, ער ברענגט קריאת התורה אלס א חלק פון דער נקודת המצוה, אין מנין המצוות עפעס ברענגט ער דער קריאת התורה פון הקהל אלס א חלק פון דער נקודת המצוה אבער אין די כותרת זאגט ער אין מצות עשה להקהיל את העם במוצאי שנת השמיטה. ס'איז א שטארקע דיוק ווייל אויב דער רמב ם וויל נאר מקצר זיין בכל מה דאפשר, וואס דארף ער ברענגען דעם זמן? דער זמן איז דאך, רמב ם זאגט אז דער זמן איז זעהר נוגע, דאס איז א חלק פון דער נקודת הענין, און להקהיל את העם, להקהיל את העם, אט דאס איז שוין, דאס איז שוין די נקודת המצוה. לקרות באזניהם דברי תורה איז שוין א פרט אין דעם להקהיל את העם. להקהיל את העם אליין איז דאס, ווי דער רבי האט געזאגט בנוגע צו די. תקנה פון רמב ם האט דער רבי געזאגט, וואס איז מיט די תקנה, לערנען דריי פרקים צו פרק אחד, אבער דער תוכן פון די תקנה איז געווען לכתחילה בשעת דער רבי האט עס גערעדט, שפעטער האט דער רבי מוסיף געווען אנדערע ענינים, לכתחילה בשעת דער רבי האט עס גערעדט איז דער נקודה פון די תקנה איז געווען להקהיל את העם, מאחד זיין כלל ישראל דורך איין לימוד, איז דער לימוד נישט לשם מטרת לימוד, לשם להקהיל את העם, די דברי תורה איז נאר א מיטל בכדי צו מקהיל זיין את העם, בכדי צו ברענגען אחדות צו כלל ישראל. איז א יסוד פון דער מושג איז דא פון דער מצוה פון הקהל אז מען לערנט מען לערנט דברי תורה נאר אלס א פרט אין להקהיל את העם אזוי איז די משמעות פון פון פון פון פון דער כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם די גאנצע זאך פון תורה איז דאך אויף צו אויף צו ברענגען שלום אויף צו מאחד זיין. איז איין נקודה פון די מצוה איז להקהיל את העם. א פארברענגען איז דאך די זעלבע זאך. די נקודה איז אז אידן קומען צוזאמען. אז מ'רעדט דברי תורה אז נישט איז איז דער קומען צוזאמען האט נישט האט האט זיך נישט קיין קיין משמעות. אז מ'רעדט איז דער יא. זאג לחיים אביסל נישט.

איז צו פיל די צייט. איז לגבי לגבי הקהל איז דער וואס איז דער תוכן פון איינע פון די זאכן וואס דער רמבם זאגט דארטן איז בנוגע צו ווי דער כלל ס'איז דא פארשידענע דינים ס'איז דא דער הקהל את הכלל אנשים נשים וטף אלעס זאל זיך צוקומען בית המקדש אלעס זאל זיך צוקומען אזוי נאכער איז דא דער הלכה דער מלך דארף ליינען פאר געוויסע פרשיות אין תורה און דער רמבם האט א גאנצע אריכות וואס פאר א פרשיות מען דארף ליינען מען דארף ליינען די נקודה איז די פרשיות וואס וואס זייער נקודה איז צו אריין ברענגען יראת שמים אין כלל ישראל אריין ברענגען יראת שמים דאס איז די נקודת הדברים דאס איז וואס דער מלך דארף טון דער מלך דארף ליינען די פרשיות און ער דארף אריין ברענגען דער הרגשה פון יראת שמים ביי ביי דעם כלל ביי די אנשים נשים וטף זיי קומען זיך זיי קומען זיך צוזאם און דער מלך ער איז דער וואס איז וואס וואס ער

ווי דארפן ווי דארפן זיי הערן די קריאה? חוץ פון דעם וואס איז דא א דין אויפן מלך אז ער דארף ליינען, אבער ס'איז דא א הלכה ווי דער עם און מיט וואספארא שטימונג דארף דער עם שטיין. דא דינים ווי קריאת התורה, דא פארשידענע דינים ווי ווי ווי ווי מ'דארף שטיין קריאת התורה. איז בנוגע צו בנוגע צו הקהל האט דער רמבם געזאגט דארטן נאך פרטים ווי ווי דארף זיין דער כוונה פון דער וואס דארפן זיי טראכטן. און דער רמבם זאגט אז דער עיקר איז, נישט פונקט לשונות אבער די נקודה וואס דער רמבם זאגט דארטן איז שיכוונו לבם, לשמוע באימה ויראה, כאילו ווי מ'הערט עס מפי הגבורה, אזוי ווי מעמד הר סיני, נישט פונקט לשון הרמבם, דער רמבם זאגט דארטן צוויי מאל דעם נקודה אז קריאת התורה סתם אזוי איז, מ'דארף הערן די מצוה קריאת התורה, הערן די פרשיות, הערן די פרשיות, אין הקהל דא נאך א הלכה דארף מכוון זיין כאילו ווי מ'הערט עס מפי הגבורה. דאס הייסט מען זאל איבערלעבן נאך, ווי דער רמבם זאגט דארטן, כאילו ווי ס'מעמד הר סיני נאכאמאל. מען זאל, דער מצוה פון דער, אויף דער כלל איז אז זיי זאלן נאכאמאל איבערלעבן פון דאס ניי מעמד הר סיני. אזוי ווי מעמד הר סיני איז געווען דער אייבערשטער געזאגט די דיברות, איז געווען א ממוצע משה רבינו ער איז געווען דער מלך וואס האט וואס האט אריינגעבראכט אלוקות ביי אידן, אידן אבער האבן אליין נישט געקענט האבן א דירעקטן שייכות מיטן אייבערשטן, מען האט גע'טענה'ט אז אז אז דער אייבערשטער רעדט צו אונז קען מען נישט, מען קען עס נישט אויסהאלטן, דבר אתה עמנו ונשמעה. אז אין משה איז דער וואס ער נעמט אלוקות און ברענגט אריין אלוקות ביי אידן, ער איז ער ער ער איז ממשיך געטלעכקייט מלמעלה למטה, ווער האט אונז געגעבן די תורה, ווער האט אונז ווער האט אונז געבראכט דעם הרגשה מפי הגבורה, דערהערן פון אייבערשטן אליין האט מען נישט געקענט אויסהאלטן פרחה נשמתן, און ווער גיבט א איד ווער האט אריינגעגעבן ביי אידן דעם געפיל אין געטלעכקייט, דאס האט משה רבינו ממשיך געווען. דאס האט משה רבינו ממשיך געווען? דעם ענין אז א איד זאל פילן בשעת ער הערט קריאת התורה אז ער הערט עס מפי הגבורה און מען לעבט איבער נאכאמאל מעמד הר סיני, דאס איז דאס איז דאס איז אזא לשון שטייט נישט בגדר קריאת התורה בכלל, די תקנה פון משה רבינו יעמאלט. די תקנה פון קריאת התורה פשט איז געווען מצד מצד שלשה ימים בלי תורה, די נקודה פון תורה אליין, הערן די פרשיות אליין, נישט הערן די פרשיות בכדי צו קריגן א שייכות מפי הגבורה.

נישט נישט נישט הערן דברי תורה מצד עצמם, ס'דא הערן דברי תורה מצד עצמם, דא דורך דברי תורה פארבינד איך זיך מיט'ן אייבערשטן, דורך דברי תורה ווער איך, קריג איך א שייכות מיט אלוקות, קריג איך א געפיל אין געטליכקייט, דער ענין איז דאס, ביי קריאת התורה איז דאס נישט די נקודה, קריאת התורה איז הערן דברי תורה, הערן הערן תורה אליין, די גמרא זאגט דאך, וואס איז די תקנה פון נביאים שביניהם, די געווען ש י לא הנה העם המושב על הארון, ווען זיי גייען שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים,

די פסוק זאגט וילינו, שטייט נישט וואס איז די גמרא לשון מיד נלאו, די גמרא זאגט די תורה זאגט לשון וילינו מ'האט זיך געגאנגען דריי טעג אן וואסער און אנגעהויבן טענה'ן זיך וילינו מ'האט קאמפלעינט אז מ'האט נישט קיין וואסער, די גמרא זאגט שלשה ימים בלי תורה מיד נלאו מ'איז געווארן נלאו מיינט מ'איז געווארן אויסגעמוטשעט מ'איז געווארן פארמאטערט מ'איז געווארן וואס איז דער דער וילינו מיט נלאו ס'האט עפעס א שייכות דעם

וילינו, דער קען דער וילינו אז מען הייבט אן טענה'ן אז ס'פעלט יענץ, ס'פעלט דאס, און דאס איז מיר נישט גוט, דאס אלץ קומט מצד פוסטקייט. אז דער מענטש איז פול, ער האט אין זיך א חיות פנימית, יעמאלט איז, יעמאלט איז שטעלט זיך נישט אפ אויף אויף קלייניגקייטן, ער גייט, ער ארבעט, ער גייט. איז דער, דאס איז דער מיד נלאו. און וואס איז די תקנה? די תקנה איז דברי תורה. א מענטש, די דברי תורה, דאס איז דער חי, כי הם חיינו, ת תורה גיט חיות צו א איד, און תורה גיט תוכן צו א איד, גיט אים, גיט אים, גיט אים א משמעות, גיט אים א ענין אין זיין לעבן, גיט אים, גיט אים א חיות פנימית, גיט אים. דאס דאס דאס דאס איז דברי תורה מה שאין כן הקהל איז איז נישט די ווארט הערן דברי תורה די ווארט איז ווי די רמב"ם זאגט די כוונה פון הקהל איז אז מען זאל הערן כאילו כאילו שומע מפי הגבורה ס'איז די נקודה פון הקהל איז זיך פארבינדן קריגן א שייכות מיט געטליכקייט קריגן א שייכות מיטן אייבערשטן צוריק צוריק ווערן א איד נישט ער איז א איד און ער דארף עפעס האבן עפעס א עידוד ער דארף האבן דברי תורה וואס זאלן אים מחזק זיין ער דארף האבן דברי תורה וואס זאלן האלטן האלטן אויפן וועג, זאל געבן עפעס, ער זאל זיין, ער זאל זיין ווי מ'זאגט מכוון, ער זאל זיין פאוקעסט, ער זאל ווערן א איד בכלל. הקהל איז אויף צו דערמאנען נאכאמאל דעם גאנצן מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, יעמאלט איז נעשה לעם, יעמאלט איז מען געווארן אידן, יעמאלט איז מען ערשט געווארן א איד, יעמאלט האט מען געקראגן דעם נפש, יעמאלט איז ערשט, יעמאלט איז מען געווארן א עם. און דער ענין פון ווערן נאכאמאל א איד חזר'ט זיך איבער יעדער אכט יאר. יעדער אכט יאר איז נאכאמאל א נייע מעמד הר סיני מען קען נאכאמאל ווערן א איד קען נאכאמאל קען נאכאמאל קען זיך נאכאמאל פארבינדן מיטן אייבערשטן דאס איז דאס איז שנת הקהל איז איז באמת איז דאס תשרי יעדע יאר דעם ענין תשרי יעדע יאר איז וואס א מענטש מען ווערט נאכאמאל נאכאמאל פארבינדן מיטן אייבערשטן מען טראכט זיך אריין נאכאמאל וואס איז דער מהות פון א איד און וואס איז וואס מיינט עס זיין א איד וואס מיינט עס וואס מיינט עס באמיתיות און וואס מיינט עס צו מיר ווי, וואס מיינט עס צו מיר דעם ענין? וואס, וואס, ווי, ווי לעב איך מיין אידישקייט? וואס, וואס, וואס, ווי, וואס פאר א איד, וואס פאר א איד בין איך? צו איך בין טאקע אט דער איד וואס דאס איז, דאס איז דא, ווי, ווי דער מהות פון א איד איז. און באמת איז די, די, אין חסידות איז דא זייער אסאך מאמרים בנוגע צו מצוות החג, די רביים האט גערעדט אסאך דרושים מאמרים האט מען גערעדט די סארט זמנים פון יאר טיש האט מען גערעדט אסאך מאמרים מיט שיחות מ'האט אסאך געגאסן די די טעג פון יאר ווייל באמת איז די טעג פון יאר דאס דאס דאס איז זמנים וואס אזוי ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי אזוי וועט עס אנגיין דאס איז די די אלע מצוות וואס איז דא אין דעם חודש דאס איז דאך מצוות כלליות וואס יעדע מצוה גיט דיך ארויס וואס עניינים כלליים ווי א איד ווי א איד קען זיך קען זיך פארבינדען מיט מהות צום אייבערשטן, און דערפאר חסידות איז דווקא מאריך בנוגע צו די אז דער יסוד איז בסדר אז דער יסוד איז גוט איז דער המשך וואס שוין וועט איז די פרטים וועלן שוין במילא אריין פאלן אין פלאץ דער נקודה איז דער נקודה איז דער יסוד. און וואס איז טאקע דער יסוד פון פון פון עבודת השם וואס איז דער וואס איז דער אנהייבס? איך רעד אז עפעס אין איך רעד אן א יסוד איך רעד דארשנען דארשנען און דארשנען וואס וואס איז טאקע דער יסוד וואס וואס וואס איז דער אלע וויסן די אלטע רבי זאגט אין תניא פרק מ"א, ברם צריך להיות לזכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושורשה דאס איז ענין פון קבלת עול מלכות שמים, דאס איז דער דער אנהייב וואס פארבינדט א איד מיטן אייבערשטן, וואס וואס שאפט מיט וואס שאפט זיך דעם קשר פון פון א איד מיטן אייבערשטן, ווי ווי הייבט זיך אן דעם ענין, וואס דארף זיין. רעדט נישט ווי עס איז בפועל ביי אונז היינט, וואס דארף זיין, וואס דארף זיין דער נקודת הדחף, וואס דארף אונז שטופן אז מען רעדט בנוגע צו דינען דעם אייבערשטן, וואס רעדט קבלת עול מלכות שמים בפשטות מיינט, אז מען זאגט סתם אזוי דעם מושג קבלת עול מלכות שמים, אז אפילו מען פארשטייט נישט און אפילו מען האט נישט קיין געפיל אין דעם, אף על פי כן דארף מען זיך, דארף מען זיך כופה זיין, איעדער דארף טון א מצוה, עס איז דא אזא מצוה טייטשט קבלת עול מלכות שמים הייסט אז מען זאל אננעמען דעם אייבערשטן אלס מיין קעניג, אלס מיין באלעבאס.

אויב דו האסט א געשמאק אין דעם טוסטו דאס, יעמאלט ביסטו דער מחליט. בשעת איך, בשעת איך וועל האבן א געשמאק אין דעם וועל איך יעמאלט טון. דאס איז נישט יעמאלט איז דער, טוסטו די זאך ווייל דו האסט מחליט געווען טון די זאך, ווייל דיר איז דאס גוט, ווייל מיר איז דאס געשמאק, איך וויל דאס טון. דאס איז נישט, דאס איז נישט די מושג פון קבלת עול מלכות שמים, קבלת עול מלכות שמים הייסט אז דער אייבערשטער איז מיין פירער, ער איז מיין מלך, און איך טו, אז, און אז, אז ער הייסט מיר, טו איך דאס. דאס איז, דאס איז דער פשוט'ער פשט אין תניא פרק מ"א, בפשטות הדברים.
דער ערשטער, וואס איז דער יסוד פון א אידן? דער יסוד פון א אידן איז נישט אז ער דינט דעם אייבערשטן מיט תורה און מצוות און די גאנצע זאך, ווייל ביי אים, ער פילט עפעס א געשמאק אין דעם ענין, פאר אים איז דאס גוט, איך פיל גוט מיט דעם, איך בין צופרידן, מ'זאגט, ס'איז דא א שיינע, איך בין צופרידן מיט דעם וואס איך בין א איד, איך בין צופרידן וואס איך טו מצוות, איז נישט דאס איז דער יסוד פון א איד'ס אידישקייט. דער יסוד פון איד אידישקייט איז נישט נישט אין דעם ווייל ס'איז גוט ווייל ס'איז גוט ווייל ס'איז מיר גוט ווייל ס'איז מיר גוט ווייל תורה ומצוות איז מיר גוט תורה ומצוות איז מיר געשמאק נישט דאס איז דער יסוד פון אידישקייט דאס איז ווי מ'זאגט א ס'איז א רווח ס'איז נישט ממש אזוי ס'איז דא אין חסידות בפועל מבואר אז מ'דארף דאס אויכעט האבן אבער דער יס נישט דאס איז דער אנהייב ס'איז נישט דאס איז דער יסוד וואס מיט דעם וואס מיט דעם נישט אויב דאס איז דער דחף אין דינען דעם אייבערשטן איז דאס נישט בסדר.

דער שאלה וויבאלד אז איך האב מחליט געווען נעמען דעם אייבערשטן אלס מלך, דאס איז א דקות'דיגע שאלה באמת. בפשטות וואס הייסט איך בין מחליט נעמען, איך בין מחליט זיך מפקיר זיין און זיך איבערגעבן צו אים, איך בין מחליט אז. ווער האט עס מחליט געוועזן? דער מענטש, לאמיר זאגן דער מענטש האט עס מחליט, אבער וואס איז ער מחליט? נישט איך בין מחליט, איך נישט איך בין מחליט איך וועל טון וואס איז גוט פאר מיר, נישט איך בין מחליט, איך וויל איך וויל אוועקשטעלן מיין לעבן און טון וואס איז מיר גוט, וואס איז גוט פאר מיר. איך בין מחליט אז איך וועל זיך איבערגעבן צו אים וואס ער וועט הייסן און אזוי וועט ער טון. דאס איז א נקודה שוין, דאס איז שוין א נקודה פון קבלת עול. ס'איז דא וואס פרעגן פשוט אז דאס איז דאס איז אויך נישט די אמיתית ענין. אזוי על פי פשטות איז דאס קבלת עול מלכות שמים. ס'איז דא א מענטש שטעלט זיך אוועק אין לעבן אז וואס איז זיין וואס וואס וואס איז זיין דרייוו, פארוואס לעבט ער און וואס און אלץ וואס

ער טוט, האט ער קובע געווען זיך אויף פארשידענע זאכן, מען קען ס'איז גרינג מלביש זיין אידישקייט און תורה ומצוות אויכעט, אז אז וואס שטופט וואס שטופט דעם מענטשן טעגליך איז ווייל ס'איז מיר גוט דעם סדר החיים, ס'איז מיר גוט דעם סדר החיים, וואס איז דער נקודה וואס איז דער נקודה פון זיין לעבן, וואס וואס זוכט ער אין זיין לעבן, וואס וואס. וואס ליגט הינטער די גאנצע מעשה? ער וויל לעבן א גוטן לעבן, ער וויל אז זיין מציאות זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, במילא וועקט ער זיך אויף אינדערפרי און ממילא קען ער טון זאכן פון אידישקייט, אבער נישט דאס איז וואס א איד איז באמיתות הענין, אפילו לאמיר זאגן אז מיט דעם אזא מין סארט לעבן וועט מען וועט מען אויספירן וועט מען אלץ טון ווי עס דארף צו זיין, אלץ טון ווי עס דארף צו זיין, אבער נישט דאס איז א איד. נישט דאס איז א איד. א איד איז ווען דער יסוד פון זיין לעבן איז נישט וואס ער זוכט אז ביי אים זאל זיין גוט, ער זאל האבן תועלת פון דעם. א איד וויל דינען דעם אייבערשטן, ווייל ער ווייסט אז דער אייבערשטער האט דאס איז דער עיקר, און איך בין סך הכל דא, און ווי זאגט, אני לא, ווי די גמרא זאגט, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, ער איז דער עיקר און איך בין דא אויף צו אים דינען. צי בשעת איך וויל אים דינען וויל איך עפעס האבן דערפון, דאס איז נישט דאס, נישט דאס, נישט דאס איז א איד. נישט צי איך וויל עפעס האבן דערפון.

אבער בשעת דער יסוד פון א מענטשנ'ס לעבן איז וואס איז ביי מיר גוט, איז ער נישט באווארענט, איז ער נישט באווארענט אין פרומקייט אויכעט, ווייל עס וועט קומען א זאך, א געוויסער זאך אין תורה ומצוות וואס וועט שטערן זיין, זיין, זיין אינטערעסן, זיין מציאות, וועט ער זיך בייגן, וועט ער בייגן די תורה ומצוות פאר זיך. אפילו א פרומער איד, נאר אויב, אויב וואס, וואס ער, אויב וואס ער טראכט טאג טעגליך און וואס, וואס ער לעבט מיט, וואס זיין, זיין. זיין זיין רוח החיים איז אז זיין מציאות זאל זיין אין ארדענונג אז ביי אים זאל זיין גוט אין לעבן, אויב דאס שטופט אים איז אויב אוודאי לפועל טוט ער תורה ומצוות ווייל דאס דאס איז תורה איז די בעסטע סחורה און שכר הגבוה דאס איז די בעסטע זאך אויף דער וועלט דאס איז די געשמאקסטע זאך אויף דער וועלט אין דעם פילט ער די בעסט דא פילט ער גוט בשעת ער אויב עס וועט קומען עפעס א מצוה וועט קומען עפעס א זאך וואס דארטן וועט ער פילן עפעס א דקדוק קל של דברי סופרים הלכות שבת און אויב ער וועט עס עובר זיין אויף דער דקדוק קל של דברי סופרים וועט ער עפעס וועט ער עפעס מרוויח זיין אסאך ער וועט מרוויח זיין עפעס אסאך געלט איך ווייס וואס איז אויב באמת דער עיקר זיין מציאות און דאס איז דער סענטער פון זיין אידישקייט וועט ער וועט ער מוותר זיין אויף תורה און מצוות צוליב זיין אייגענע מציאות שטייט אזוי אבער נישט דאס איז דער נקודה אבער דער נקודה איז אז נישט דאס איז א איד נישט דאס איז א איד נישט אז מען רעדט אז מען רעדט דאס קען יא דארף מען רעדן דעם צווייטן ענין ווי ווי אין פרטים וועט פעלן אויב דער נקודה נישט בסדר אין פרטים וועט פעלן, איך האב, א מענטש וועט נישט זיין קיין זהיר אין א דקדוק קל של דברי סופרים, אויב די נקודה זיינע איז, איז די נקודה אין וואס שטופט אים אין די גאנצע תורה ומצוות איז אז אז ער זאל, ביי אים זאל זיין גוט. אבער דארף מען רעדן צווישן איז שוין וואס איז דער אמת, וואס איז דער אמת, וואס איז א איד באמיתות פון, וואס איז א איד, וואס איז דער אמת פון א איד. איז דער אמת פון א איד איז אז אז קבלת עול מלכות שמים, קבלת עול מלכות שמים הייסט אז איך ווייס אז איך בין דארט זיין עבד. כ'בין דער אייבערשטער'ס עבד, און ער איז דער בעל הבית, און איך בין באשאפן געווארן אויף צו אים דינען. אפילו דער פשוטער מושג פון קבלת עול מלכות שמים, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך אז א מענטש זאל זיך איינקארבן אזא מין סארט ענין, ווייל דער אייבערשטער האט אונז באשאפן מיט, ס'איז נישט באקראי אז ס'איז דא א מצוה יעדן טאג לקרות קריאת שמע פעמיים בכל יום.

אויף צו מיר ארויסהעלפן. דער אייבערשטער ער איז דער מציאות, ער איז דער אמת, ער איז דער מציאות האמיתית, און ער האט אונז באשאפן צוליב אים. אבער לפועל האט דער אייבערשטער באשאפן א מענטשן, און ער איז א מציאות, און א מענטש וועט קומען, כל זמן מען ווערט נישט צדיקים גמורים וועט מען נישט פטור ווערן פון דעם הרגש. סוף כל סוף וועט מען א מענטש, א מענטש זוכט אלעמאל אז, א מענטש זוכט פאר זיך, א מענטש זוכט אז זיין מציאות זאל זיין אין ארדענונג, אזוי איז די מציאות, אזוי האט דער אייבערשטער געמאכט א מענטש, געמאכט א מענטש מיט א נפש הבהמית, מיט א גוף, וואס דער גוף זוכט אז ביי זיך זאל זיין גוט, ביי זיך זאל זיין גוט, מען זאל די לעבן זאל זיין גוט, מען זאל האבן וואס מען דארף, מען זאל האבן בהרחבה וואס מען דארף, וואס פאר א מושגים א מענטש האט, לפועל אזוי האט דער אייבערשטער באשאפען א מענטשן אז א מענטש איז נוגע זיין אייגענע מציאות, אבער אבער אבער נישט נישט

ס'איז שמחת בית השואבה ביינאכט. וואס איז די סיבה? שואבה שטייט ושאבתם מים בששון. אז אין סוכות איז מען מנסך געווען מים על גבי המזבח, דערפאר האט מען עס געטאן, די גאנצע שמחה איז געווען פארבונדען מיט דעם ניסוך המים. הגם אז דער רמב ם האלט נישט אזוי. עס איז דאך א גאנצע אריכות, אבער דער רמב ם האלט אז דאס איז די פשטות אין די גמרא, די גאנצע שמחה פון די שמחת בית השואבה פון סוכות איז געווען פארבונדען מיט ניסוך המים. עס מאכט, עס מאכט, דאס איז דער, דאס איז דער, האט מען עס איז דער ניסוך המים געווען מיט א גאנצער שמחה. איר ווייסט דער רבי האט א גאנצע אריכות אין דעם דער רמב ם משמע נישט אזוי. דער רמב ם ברענגט די גאנצע זאכן פון בית השואבה ברענגט דער רמב ם אין הלכות לולב בהמשך צו שמחה אז עס רעדט וועגן סוכות איז די שמחה פון סוכות ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים אז בבית המקדש נהגו שמחה יסעודה בחג מצד דער פסוק פון ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים וואס די גמרא זאגט אז עס נוגע צו לולב אז אין בית המקדש איז דא א מצוה נטילת לולב שבעת ימים איז די מצוה פון בגבולין איז די מצוה פון נאר דעם ולקחתם לכם ביום הראשון ולפני השם אלקיכם איז די מצוה שבעת ימים נעמען א לולב ושמחתם השם אלקיכם שבעת ימים און די רמב ם ברענגט דעם פסוק פון ושמחתם לפני השם אלקיכם שבעת ימים ברענגט דאס די רמב ם לגבי שמחת בית השואבה און ער דערמאנט בכלל נישט דעם גאנצן מושג פון ניסוך המים און זאגט אז במקדש נהגו שמחה יתירה בחג און מרקדין מטפחין את כל הלילה און די ראשי ישיבות און די חסידים און די אנשי מעשה ובלשונו אלא הצדיקים לא היו עושין אלא כל ה ולא היו בשמחה זו לא היו כל העם משתתפים נאר די ראשי ישיבות און כל העם בא לראות ולשמוע די גאנצע מעשה פון בית השואבה די גאנצע אריכות ברענגט דער רמב ם בהמשך צו שמחת יום טוב פון סוכות נישט בנוגע צו ניסוך המים דאס איז א חידוש פון רמב ם עס איז א שיחה בפני עצמו אבער אויף די פשטות אין די גמרא און די רש י זאגט אזוי קלאר דאס די פשטות אין די גמרא די שמחה וואס איז געווען שמחת בית השואבה איז פארבונדן נישט מיט שמחת יום טוב פון סוכות איז מען בשמחה וואס שטייט ושמחת בחגך און דאס איז די שמחה פון ניסוך המים ושאבתם מים בששון און ניסוך המים איז א זאך וואס האט געבראכט שמחה און ניסוך המים איז א זאך וואס מען טוט נאר סוכות נישט א גאנץ יאר ווייל ניסוך המים דאס איז די עבודה וואס איז א יסוד פארן גאנצן יאר די זאך וואס גערעדט פריער איז נאר נאר איין נקודה וואס רבי רעדט עס און חסידות ברענגט עס אסאך אז ס'דא ניסוך היין און ניסוך המים

מען הייבט זיך אן אלס גשם, א בהמה, א נידריקע זאך, און מען הייבט זיך אויף און פארברענט זיך צום אייבערשטן. ניסוך איז וואס מען גיסט אויפן מזבח, נישט מען פארברענט עפעס א דבר, מען פארברענט עפעס און מען איז מעלה א זאך צום אייבערשטן, מען איז מנסך א זאך מלמעלה צו די שיטן, מלמעלה למטה. און ניסוך באמת איז א המשכה, ס'איז דא וואס א איד הייבט זיך אויף צום אייבערשטן, א איד הייבט זיך אויף צום אייבערשטן, פארוואס הייבט ער זיך אויף צום אייבערשטן? ווייל ער האט עפעס א דערהער אין געטליכקייט, ווייל אלוקות לייכט ביי אים. ווייל דער אייבערשטער לייכט ביי אים, ווייל דער אייבערשטער מיינט עפעס צו אים, אז דער אייבערשטער לייכט ביי אים, מאנט עס ארויס פון אים אז ער וויל זיך אויפהייבן צום אייבערשטן. און דאס איז ניסוך, און ניסוך איז וואס דאס וואס ס'לייכט פון אלוקות צו א אידן, מלמעלה למטה. און דאס וואס ס'לייכט פון אלוקות צו א אידן איז דא ניסוך המים און ניסוך היין. א גאנץ יאר איז ניסוך היין, און סוכות איז ניסוך המים. וואס איז דער חילוק? ס'דא, ניסוך היין איז, יין איז א זאך וואס האט אין זיך א טעם. יין איז א זאך וואס איז משמח לב, יין איז א זאך וואס אז א מענטש טרינקט וויין גלייך פילט מען דעם תועלת און דעם גוטס וואס דער וויין ברענגט, וויין מאכט א מענטש צופרידן, עס האט א געשמאקן טעם, א מענטש ווי ער טרינקט וויין גלייך מאכט עס א, ווירקט עס עפעס אויף אים, על פי טבע העולם איז יין א זאך וואס איז משמח א מענטשן, וויין איז איינע פון די איז א נברא. וואס וואס וואס אז א מענטש נעמט די זאך ווערט ער אויפגעהויבן, ס'איז א זאך וואס וואס הייבט מיר אויף, יין לכתחילה איז אזא מין סארט זאך וואס ס'איז א זאך וואס הייבט א מענטש אויף, ס'איז א זאך וואס הייבט א מענטש אויף, גיבט אים א טעם, גיבט אים א משמעות, יין דאס איז א זאך וואס איז גוט פאר אים, על פי טבע איז וויין א זאך וואס הייבט אויף א מענטש, על פי טבע, וואסער וואסער איז א זאך וואס מצד עצמו גיבט גארנישט נישט צו צו א מענטש. וואסער גיט גארנישט נישט צו, א מענטש טרינקט וואסער, אז א מענטש איז דורשטיג איז וואסער גיט עפעס צו, ס'איז נאך א ענין, וואסער מצד עצמו גיט גארנישט נישט צו אן א מענטשן, אז א מענטש איז נישט דורשטיג, זאל ער טרינקען וואסער, וואסער וועט נישט, וועט נישט, איך זאג וואסער גיט נישט קיין קיין נוטרישען אויך נישט, וואסער גיט גארנישט. אין אנדערע אנדערע מאכלים איז דא האבען זיי פארשידענע תכונות וואס זיי גיבען אדער זיי האבען טעם, זיי האבען עפעס פארשידענע תכונות וואס זיי זיי געבען עפעס נוטרישען, זיי גיבען עפעס צום מענטש, א מענטש האט תועלת פון דעם. וואסער מצד עצמו האט קיין תועלת נישט וואס ס'גיבט צום מענטשן, ס'איז נישט קיין נברא, ס'איז נישט קיין זאך, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין מציאות וואס גיבט עפעס, וואסער גיבט גארנישט, ס'קען מחלק זיין דער מאכל אויף פארשידענע פארשידענע חלקים, ס'קען טון פארשידענע זאכן, אבער וואסער אליין גיבט גארנישט נישט צו זיך. און מ'רעדט אין משקאות, איז וויין אן ענין וואס וויין מצד עצמו האט אין זיך תכונות וואס הייבט אויף א מענטשן. וויין איז א זאך וואס גיט משמעות, ס'גיט, ס'גיט, ס'בארייכערט דעם מענטש, ס'הייבט אים אויף, כ'ווייס, ס'גיט אים עפעס א, ס'גיט אים א געפיל פון הרחבה, וויין גיט עפעס, וואסער האט אין זיך נישט גארנישט, וואסער גיט גארנישט, וואס איז דאס מען רעדט ניסוך המים און ניסוך היין? אז ס'לייכט אלוקות ביים, וואס איז די מושג פון ניסוך? אז ס'לייכט אלוקות ביים מענטשן מלמעלה למטה. און וואס איז די חילוק פון יין מיט מים? יין איז דא א מדריגה אין אלוקות וואס בשעת, דער מדריגה מצד דאס וואס אלוקות איז גוט, אלוקות איז גוט, אלוקות גיט איז מרחיב דעם לעבן פון א מענטש, עס גיט אים, עס גיט אים עומק אין זיין לעבן, עס גיט אים תוכן, עס גיט אים, עס גיט, עס גיט אים, אזוי ווי וויין, בשעת דער מענטש נעמט אריין וויין, און וויין האט אין זיך תכונות וואס בארייכערט א מענטש, וואס איז מרחיב דעם מענטשן, וואס גיט אים, וואס מאכט אים צופרידן. איז דא א מדריגה פון אלוקות, א מדריגה פון תורה, ס'דא א ענין פון תורה וואס א מענטש לערנט עס, ווערט ער אויפגעהויבן פון דעם, עס הייבט אים אויף, עס גיט אים עפעס, ער פילט דער אז ער לערנט דעם ענין הייבט, א מענטש לערנט מדרש, כ'ווייס נישט, סיפורי צדיקים, כ'ברענג דוגמאות, ס'דא ענינים אין תורה, ס'דא ענינים אין אידישקייט, וואס אז מ'נעמט עס אריין הייבט עס אויף, אמת, ס'הייבט אויף, הייבט אויף באמת, ס'הייבט אויף. ס'גיט רוחניות, ס'גיט קדושה, ס'גיט תוכן, ס'גיט גוטע זאכן מצד עצמו. דער ענין גיט גוטע זאכן, א מענטש א מענטש לייגט זיך אריין אין דעם, שפירט ער זיך אנדערש אז ער האט אזאנע סארט ענינים. עפעס א מעשה פון א צדיק און עפעס ער ווערט בהתפעלות, ער נעמט עפעס דערפון, ער ווערט אויפגעהויבן פון דעם. דאס איז יין, דאס איז ניסוך היין. וואס איז יין? א מדריגה פון אלקות וואס א מענטש דערהערט עס, ער איז דאס מרגיש, ער איז מרגיש א ענין פון געטלעכקייט און דער און דער זאך הייבט אים אויף, דער זאך בארייכערט אים. מים איז אן אנדערע סארט זאך, מים איז אן ענין וואס א מענטש דערהערט געטלעכקייט, ס'איז דא דאס דאס וואס א מענטש, דאס וואס איז דא א מדריגה אין אלקות אדער א מדריגה אין תורה וואס בשעת א מענטש דערוויסט זיך פון דעם, בשעת א מענטש לערנט עס, הייבט עס אים אויף, דאס איז א מדריגה פון אלקות וואס.

ער פילט פארבונדן, ער פילט גוט. ער פילט גוט, ער פילט רוחניות'דיגערהייט גוט. ער פילט גוט, ער פילט פארבונדן מיט'ן אייבערשטן. אן אנדער איד גמרא וועט עס נישט טון פאר אים. ס'איז א שטיקל עפעס א מעשה פון א מעשה פון פון גדולי ישראל, דאס הייבט אים אויף. א דריטער איד, א שטיקל דרוש הייבט אים אויף. פארוואס דער איד די גמרא הייבט אים אויף און א צווייטער איד דרוש הייבט אים אויף און א דריטער איד איז עפעס עין יעקב הייבט אים אויף? ווייל דאס איז מתאים, דאס איז א ענין אין קדושה, ענין אין אלוקות, ענין אין קדושה טאקע, אבער ס'איז א ענין אין קדושה וואס איז מתאים לפי זיין מציאות. ס'איז אזא מין סארט רוממות פון קדושה וואס דער רוממות קען זיך דערהערט ווערן דורך מיר, בשעת זיך דערהערט דאס הייבט עס מיר אויף. סיפורי צדיקים האבן אין זיך א תכונה וואס קען אויפהייבן א מענטש. דער סיפור האט אין זיך א תכונה וואס ס'הייבט אויף, א מענטש הערט די הערט די מעשה הייבט עס אים אויף. ס'הייבט אים אויף. ווייל דער זאך, דער מדריגה אין קדושה איז לפי ערך, ס'איז מיט אין די ראמען פון א מענטשן און דערפאר הייבט עס אים אויף.

אז די רמב ם רעדט אין פרק חלק אין סנהדרין בנוגע צו צו עולם הבא מיט גן עדן, די רמב ם זאגט אין כשם שלא ירגיש הסומא עין הצבעים אזוי ווי א בלינדער קען נישט האבן קיין שום מושג אין קאלירן, מ'זאל פון היינט ביז מארגן א קאליר האט אז מען האט נישט געזען רויט קען עס נישט העלפן אלע הסברות אז מען האט עס געזען האט מען געוואוסט אז מען האט נישט געזען קען מען האט נישט די חושים אויף דעם.

אז מען האט נישט די כלים צו פארשטיין, אז מען האט נישט אויגן צו זען, קען מען נישט זען קאלירן, אז מען האט נישט דעם אויגן פון פארשטאנד צו פארשטיין א זאך, קען מען נישט נעמען א זאך וואס איז צו צו צו עפרישיעטן א הבנה א סברה, איז על דרך זה דאס וואס איז דא עניינים אין קדושה עניינים אין אידישקייט וואס בשעת א מענטש פארנעמט אזא מין סארט ענין הייבט עס אים אויף, פארוואס הייבט עס אים אויף? ווייל ער האט א חוש אין דעם. ווייל ס'איז א זאך וואס ער האט א חוש אין דעם, א מענטש האט א חוש אין דרוש, האט ער א חוש אין דעם, איז בשעת ער איז מרגיש דעם ענין, הייבט עס אים אויף, ווייל ס'איז אזא מין סארט ענין וואס א מענטש קען דאס מרגיש זיין, ס'איז אזא מין סארט דרגה אין קדושה וואס א נברא האט א תפיסה אין דעם. אז מען זאגט אבער עניינים פון מים, און מים איז א מדרגה פון קדושה פון אלוקות, וואס איז העכער פון דער תפיסה פון א מענטשן. ס'איז העכער פון די, ס'איז די העכער פון די ראמען פון וואס א מענטש קען תופס זיין. ס'איז העכער פון זיינע כלים, העכער פון זיינע, אזוי ווי די רמב ם זאגט בנוגע צו גן עדן. אלוקות איז נישט א זאך וואס איז לפי ערך אז מיר זאלן אין דעם קענען האבן א חוש, מ'זאל קענען טועם זיין, זאגט טעמו וראו כי טוב השם. איז בפשטות טעמו וראו כי טוב השם איז א מדריגה פון אלוקות בשעת מ'איז, א מענטש קען עס טועם זיין. א מענטש האט די חושים אויף דאס טועם זיין. אבער ס'איז דא א מדריגה פון אלוקות וואס א מענטש קען נישט טועם זיין.

און דאס איז ניסוך היין מיט ניסוך המים. ניסוך היין איז אט די מדריגה אין אלוקות וואס מען וואס מען שפירט א טעם אין דעם, וואס אז מען נעמט עס אריין טוט עס עפעס אויף גלייך, מה שאין כן מים ווייסט מען אז עס גיט גארנישט נישט צו. סוכות האט מען מנסך געווען מים, און דער שמחה וואס איז געווען מען האט געטאנצט גאנצן נאכט מען האט געזאגט לא טעמנו טעם שינה, דער רבי האט אמאל מדייק געווען איך געדענק נישט פון וואו, לא טעמנו שטייט נישט מען איז נישט געגאנגען שלאפן, לא טעמנו טעם שינה.

ווי האט ער פארלוירן די גאנצע געשמאק פון שלאפן ווייל ער האט דערשפירט ווייל ער האט עפעס דערהערט? אידן האבן עפעס דערהערט עפעס אזא מין סארט ענין וואס האט זיי געמאכט צופרידן. מען ווערט דאך נישט פרייליך גלאט אין די וועלט אריין, מען ווערט פרייליך ווייל מען האט דערהערט עפעס א ענין, און דער ענין איז אזא מין סארט הויכע ענין אז מען ווערט אזוי פרייליך אז מען פארגעסט בכלל וועגן שלאפן, מען פארלירט דעם טעם אין אלץ. איז בפשטות מען וואלט פארשטאנען אז שמחה קומט פון א זאך בשעת א מענטש דערנעמט עפעס, ער איז תופס א ענין, און דער זאך הייבט אים אויף, יעמאלט ווערט ער צופרידן. אבער אז ס'רעדט זיך וועגן ניסוך המים, מ'רעדט וואסער, מ'רעדט דער מדריגה פון אלוקות, וואס א מענטש האט נישט קיין תפיסה אין דעם, ווי ווערט ער צופרידן פון דעם? ווי עס קען זיין אז א מענטש זאל האבן שמחה פון מים? דער רבי האט זיך זייער שטארק אלעמאל געקאכט אין דעם ענין, אבער א איד, א איד ווערט נישט פרייליך פון זיין מציאות. דער שמחה פון, אויב א איד'ס מהות וואלט געווען זיין אייגענע מציאות, וואלט די קשיא געווען א קשיא. אויב דער יסוד, אויב ווער זענען, וואס זענען מיר, ווער זענען מיר, מיר זענען ווער מיר זענען, מיר זענען אונז, אונזער מציאות, איז א זאך וואס איז העכער פאר אונז, וואס איז באין ערוך העכער פאר אונז, וואס, וואס מען ווערט נתבטל לגבי אזא מין סארט ענין, איר וועט עס נישט מאכן צופרידן? צו מיר האט עס נישט, איך איך נישט זיין צופרידן מיט דעם. דאס וואס איז די מדריגה פון אלוקות וואס א, וואס איך האב נישט קיין תפיסה אין דעם. ווייל אידישקייט איז א זאך וואס איך פאר, האב קיין פארשטאנד נישט אין אידישקייט. ס'איז עפעס א ענין פון בלי גבול, ווי דער רמב ם זאגט, דער רמב ם זאגט אין זיין קלאר א מענטש האט מען האט נישט קיין תפיסה וואס איז דער אמת אין אידישקייט, ווי דער רמב ם רעדט בנוגע צום שכר, און שכר מצוות לעתיד לבוא, וואס אז מען זאגט שכר מצוות מיינט עס נישט, אין חסידות שטייט מיינט עס נישט עפעס אז מען טוט מצוות און דער אייבערשטער גיבט א שכר, שכר מצוות איז אז עס וועט נתגלה ווערן וואס איז א מצוה. וואס איז א מצוה? וואס איז דאס אידישקייט? וואס איז דאס? וואס איז דאס א איד? וואס איז דאס אידישקייט? וואס איז דאס געטליכקייט? וואס איז דאס די אלע זאכן? וואס איז דאס? ווען זאגט מען אז א איד, מען האט נישט קיין, מען האט נישט, ס'איז נישט די ענין וואס א נברא קען האבן א תפיסה אין דעם, ס'איז העכער פאר אונז, ס'איז א ענין וואס איז בלי גבול, ס'איז נישט, מיר האבן נישט קיין תפיסה וואס איז אידישקייט, מיר האבן נישט קיין שום פארשטאנד נישט אין דעם טייערקייט וואס איז אלוקות, וואס איז דער טייערקייט פון א, מען האט נישט קיין תפיסה אין דעם, וואס איז דער טייערקייט, וואס איז דער טייערקייט פון געטליכקייט? און פון דעם פרייט זיך א אידן, איי ווי פרייסטו זיך אז דו האסט נישט קיין געשמאק אין דעם, אז דו האסט נישט קיין תפיסה אין דעם, ווייל א איד'ס מציאות איז טאקע נישט זיין, זיין מהות איז נישט זיך אליין. א איד פרייט זיך פון דעם וואס ער גיט זיך אוועק פארן אייבערשטן, פון דעם פרייט זיך א איד, וואס ער דערהערט אז, ער דערהערט אז ס'דא א זאך וואס איז העכער פאר אים, וואס איז באין ערוך העכער פאר אים, און ער איז זיך מתבטל לגבי דעם, און דאס איז דער אמת'ער שמחה פון א איד, אין דעם פרייט ער זיך. אין דעם וואס א איד גיט זיך אוועק צום אייבערשטן, אט דאס איז זיין שמחה. די נקודה איז אז דער יסוד, דער אמיתת היסוד, אז מען זאגט וואס איז דער אנהייב, וואס איז דער יסוד פון א איד'ס אידישקייט, וואס דארף אונז, וואס מען דארף ביי זיך אליין אריינקארבן, אריינקארבן אין דעם ענין אז מען זאל וויסן זיין, האבן א דערהער אין דעם, אז שמחה איז שאיבה, אוואדע, א מענטש קען טראכטן אן אן האבן א תפיסה אין דעם, א מענטש קען טראכטן אז דער אייבערשטער איז בלי גבול, דער אייבערשטער איז אין סוף, איך האב נישט קיין תפיסה אין דעם, פארשטיי איך דאס נישט, פארשטיי איך דאס נישט. מען דארף, זאגט לגבי די מצוה פון סוכות, דער ב"ח זאגט דאך אז עס שטייט סוכות תשבו למען ידעו דורותיכם, סוכות הושבתי את בני ישראל, שטייט למען ידעו דורותיכם, סוכות הושבתי, פסק שולחן ערוך איז סוכות ענני הכבוד. מ'דארף זיצן עס בסוכות תשבו למען מ'זאל וויסן למען ידעו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. דער ב"ח זאגט דאך אז די מצוה פון סוכה איז אנדערש פון אלע אנדערע מצוות, וואס די כוונה, דער מכוון, דער מטרה וואס די מצוה דארף אויפטון איז נוגע, עס איז א חלק פון דער מצוה אליין. אויב א איד זיצט אין סוכה און ער ווייסט נישט אז ער ווייסט נישט אז ער זיצט אין סוכה בכדי צו געדענקען דער נס פון ענני הכבוד ביציאתנו מארץ מצרים איז ער נישט מקיים די מצוה. ולמען ידעו, לאמיר זאגן לחיים, זאגן לחיים אביסל. נישט, עס ווערט אזוי ווי א גאנצע שיעור, עס נישט, דארף האלטן דעם צורה פון די פארברענגען. אנישט וועט די יצר הרע קומען און... געווענליך ספר מיינט אז ער האט צופיל.

אים געבראכט עפעס, האט אים אויפגעהויבן כפשוטו, האט אים געבראכט קדושה אין זיין לעבן, געבראכט רוחניות, געבראכט אזוי אלע, א פרומער איד האט אין זיך, האט אין זיך, זיין לעבן איז בעסער, זיין לעבן איז בעסער, אלץ איז בעסער, האט א תוכן אין זיין לעבן, האט א משמעות, האט א תכלית, ער ווייסט, ער ווייסט וואס איז דא, ער ווייסט צו וואו ער גייט, ער ווייסט ס'איז דא א תכלית אין לעבן, ס'איז דא אן אייבערשטער וואס האט אונז באשאפן, און מען און מען דינט אים, און מען וועט קריגן א שכר לעתיד לבוא ס'איז דא עניינים אין אידישקייט וואס רעדט צו אונז, וואס מיר מיר האבן עפעס דערפון, מיר מיר ווערן עפעס ברייטער פון דעם. לערנט גמרא, מ'לערנט גמרא, איר ווערט איר ווערט, די רמב"ם זאגט אז ס'איז מיישב את הדעת, און די גמרא, און אויך די גאנצע, אלץ וואס איז דא אין וועלט, עניינים פון מידות טובות, און די אלע מושגים וואס דאך אלץ אידן האבן דאס האבן עס אויסגעלערנט די וועלט. תורה האט האט אונז געגעבן די בעסטע די בעסטע זאכן פארן לעבן האט תורה גיט א איד.

און זיין לעבן איז ברייטער צוליב דעם, ער האט עפעס מער, עפעס א משמעות אין לעבן, ער האט נישט גלאט אין די וועלט אריין, ער האט עפעס א תוכן אין זיין לעבן. דאס איז אזא מין סארט זאך, די אלע ענינים פון ער האט א תכלית, ער וועקט זיך אויף פרי, ער ווייסט פארוואס ער וועקט זיך אויף, ס'איז דא אן אייבערשטער וואס מ'דארף אים דינען, און און און ער האט א פ, ער ווייסט א גוי צו איינס וואס האט נישט קיין קיין קיין שולחן ערוך ווייסט נישט וואו ער גייט, ער ווייסט נישט וואו ער גייט, ער ווייסט. ס'איז נישט געלעבט בכלל, ס'איז געלעבט ווי א בהמה. נישט קיין, ער ווייסט נישט וואו ער גייט, פון וואנעט ער איז געקומען, צו וואו ער גייט, אה? וואס ער האט שיטות? יעדע טאג בייט ער די שיטות. ס'איז נישטא, ער האט נישט קיין שום סמכות, ס'איז א דבר מוחלט, וואס אזוי איז ער אימער. היינט טראכט ער אזוי, מארגן פארקערט. וואס, א גוי האט אין זיך עפעס, עפעס קאנפידענס? ער האט עפעס אבסאלוטן? יא, וויל טשעינדזש טומאראו, היינט לוינט זיך אים טראכטן ס'נישטא דער וואס איז אזוי איידיאליסטיק אז ס'האט וואס ער מיינט טאקע עס איז גוט פאר אים היינט איז ער אזוי היינט מארגען איז אנדערש ער האט נישט קיין זאך וואס גיבט אים עפעס א א ער האט נישט קיין קיין קיין ביין וואס האלט אים ערגעץ וואו ער האט נישט קיין ער האט נישט קיין נקודה צו וואו צו אומקערן זיך א איד האט עפעס א נקודה ער האט א נקודה וואו ער קען זיך אומקערן זאג ווי מען וועט עס נישט זאגן א איד האט עפעס ערגעץ וואו וואו צו זיך ס'דא אסאך תועלת'ן.

וואס מען האט מרגיש געווען אז דער אייבישטער איז נישט א זאך וואס איז פארבונדען מיט אונזערע גדרים, דער אייבישטער איז אין סוף, איז וואס וואס איז וואס איז אידישקייט, עס גיט גארנישט צו צו מיר, צו מיר גיט עס גארנישט צו, ס'איז נישט בגדר די מושגים וואס עס גיט עס צו און וואס האסטו נישט, עס איז נישט, אלוקות איז העכער פון די אלע ענינים, דער אייבישטער איז אין סוף, דער אייבישטער איז דער אמת, דאס וואס דער אייבישטער איז גוט פאר מיר און נישט דאס איז דער אמת פון אלוקות, דאס איז א דרגה וואס דער אייבישטער האט זיך מצמצם געווען אז א נברא מצומצם זאל האבן עפעס א תפיסה אין אלוקות, אז אלוקות זאל רעדן צו א מענטש, נישט דאס איז דער אייבערשטער, דער אייבערשטער איז באין ערוך העכער דערפון, און פון דעם פרייט זיך א איד, דאס דאס נעמט א איד ארויס פון אלע זיינע הגבלות, מען האלט נישט מיט דעם מדריגה, מען האלט נישט דערביי. לחיים, לחיים. דער נקודה, דאס איז דאס איז דאס איז די גאנצע חסידות באמת. די נקודה פון נשמה. זאל קאלטערס איז נישט כמיין. ס'איז דא אסאך פרטים אין דעם אבער אבער די נקודה וואס וואס חסידות וויל אריין וואס חסידות וויל אריינברענגען אין דער יסוד אין דער יסוד פון דעם ענין. ס'איז דא אסאך פרטים ס'איז נישט נאר אבער איינע פון די נקודות עיקריות איז דער נקודה אז אז דער אייבערשטער איז אן ענין וואס איז העכער פון תפיסה. לית מחשבה תפיסא ביה. העכער פון תפיסה, העכער פון תפיסה, העכער פון תפיסה פון שכל, און העכער פון תפיסה פון מקיף. ס'איז נישט קיין ענין וואס איז בגדר אז א מענטש זאל האבן עפעס, קען זיך, וואס א מענטש מצד עצמו קען זיך פארבינדן מיט דעם. נישט בדרך שכל, נישט בדרך, ווען מ'רעדט אין, אין מיינט לאו דווקא השגה. אפילו עניינים פון אמונה. ס'איז עניינים וואס א מענטש מצד עצמו האט א געפיל אין דעם. א נברא מצד עצמו, א מענטש מצד עצמו, האט א תפיסה אין דעם. ס'איז נאר עניינים וואס זענען העכער. ענינים פון אמונה וואס איז אויכעט א זאך וואס איז פארבונדן מיט מיין מציאות. מיין מציאות. ס'איז דא א מדרגה פון אלוקות וואס איז העכער פון אונזער מציאות. כפשוטו, ס'איז העכער פון אונזער עולם. מ'האט נישט קיין שום שייכות מיט דעם. און דאס ווערט נתגלה סוכות. און א איד, וואס, וואס, וואס, וואס פועל'ט עס אין א אידן אז ער ווערט נתבטל? ער ווערט נתבטל צו דעם, ער גיבט זיך איבער צו דעם, נישט אז דער, נישט אן ענין וואס ער פילט אז מיט דעם וועט, וועל איך זיך אויפהייבן. ס'איז אן ענין וואס ער ווערט נתבטל צו דעם, און מיט דעם דווקא פרייט ער זיך. דער חסידות זאגט אז אז פרעה האט געזאגט לא ידעתי את הוי' א גוי קליפות בשורש הענינים זיי זיי קענען זיי קענען וויסן פון די פון די עניינים, אבער וויבאלד אז פאר זיי אליין וועלן גארנישט נישט האבן דערפון, זענען זיי נישט אינטערעסירט אין דעם. וואס וואס בין איך אינטערעסירט אין האבן אן ענין וואס איז באין ערוך העכער פון מיר אז איך וועל דארטן נישט זיין? וואס דארף איך עס וואס דארף איך עס האבן? אז איך ווער דארטן נתבטל וואס דארף איך עס האבן? און דאס איז דאס איז דער אמת דאס איז דער אמת'ער מהות פון א איד. דער אמת'ער מהות פון א איד איז וואס ער וואס ער וואס ער איז ער איז זיך מתבטל צום אייבערשטן צום אייבערשטן טאקע, ער איז זיך מתבטל צום אייבערשטן. דאך איז דא אסאך מאל וואס מען מאכט ווי זאגט מען רעדט מען רעדט רעדט אלץ אין חודש תשרי מען דארף זיך מען דארף זיך צוריק אויפבויען א איד'ס דער יסוד דער יסוד און זיין שייכות מיט'ן אייבערשטן זיך צוריק אויפבויען פון דאס ניי דער יסוד מיט וואס בין איך א איד וואס באשטייט מיין אידישקייט איז דא אמאל וואס א מענטש איז זיך מצייר וואס איז די מושג פון אידישקייט א מענטש איז זיך האט זיך א ציור וואס הייסט א איד וואס וואס הייסט אידישקייט. איך ווייס אז אזוי ווי פארן בעל שם טוב איז געווען עפעס בשעת בעל שם טוב איז נתגלה געווארן איז געווען עפעס א מעשה געווען עפעס אז ביי ס'האט זיך אפגעלייגט ביי מענטשן אז וואס איז די פשט א איד א איד איז פשט א בן תורה למדן איך קען אסאך לערנען נאר דאס איז א איד אט עם הארץ איינער וואס האט נישט פארשטאנען האט נישט קיין חוש אין א גמרא און פארשטייט נישט א גמרא זאגט תהלים א גאנצע צייט נישט דאס איז א איד איז מ'האט מלביש געווען אידישקייט אין א געוויסער פארם אין א געוויסער ציור, אין א געוויסער ציור, אט דאס איז א איד. א איד איז דער פשט אימיצער וואס האט א געשמאק אין א בינ, וואס האט א געשמאק אין א גמרא. און דער בעל שם טוב האט דאך ארויסגעוויזן, וואס איז דער בעל שם טוב געקומען מחדש זיין דא? אז א איד זאגט ברוך הוא ברוך שמו, ער זאגט, ער זאגט ברוך השם מיט אן אמת, אט דאס, אט דאס איז דער פשיטות העצמות. ער האט נישט קיין השגה דערין, ער האט נישט קיין תפיסה דערין, ער פארשטייט דאס נישט, ער זאגט דער אייבערשטער, ער האט נישט קיין תפיסה אין דער אייבערשטער, ער האט נישט קיין שכל, עם הארץ ממש, לא ידע מאי קאמר, ער האט נישט קיין שכל, האט גא.

ס'אמאליגע צייטן געווען אמת'ע פשוט'ע מענטשן ווערן א פויער א פויער האט זיין פערד און זיין וואגן מער ווייסט ער נישט און אט דער איש פשוט אט דאס אט דאס אט דאס פארבינדט מיט פשיטות פון אייבערשטן איז אסאך מאל זאג אפילו נאכן גילוי הבעל שם טוב איז זייער גרינג אז מען קען אמאל מאכן עכט א ציור פון אידישקייט א ציור פון תורה ומצוות וואס זאל עכט צופאסן

וואס איז ביי אים געשמאק, וואס איז ביי אים שיין און ליכטיג, וואס א איד איז, אזוי איז ער זיך מצייר וואס איז פשט א איד. אמת, מ'וויל אזא ניסוך המים איז אז מ'האט נישט קיין תפיסה וואס איז די אמת'ע אידישקייט, ס'איז העכער פאר אונז, מ'האט נישט קיין תפיסה אין דעם, ס'איז נישט א זאך וואס איז וואס איז בשייכות צו אונזערע הגבלות, ס'איז העכער פון אונזערע תפיסות. דאס איז די ערשטע זאך וואס מ'דארף וויסן, דער ערשטער צוטריט וואס מ'דארף וויסן איז אז אידישקייט איז מים, נישט יין. ס'איז א ענין וואס איז העכער פון אונזער מציאות, און מיר האבן נישט קיין תפיסה און מיר האבן נישט קיין השגה אין דעם, ס'איז א ענין פון וואס איז דער אמת'ער מושג קבלת עול מלכות שמים, קבלת עול מלכות שמים הייסט אז ס'איז א ענין וואס איז העכער פאר מיר, העכער פאר מיר הייסט אז ס'איז העכער פאר מיר, איך בין נישט מצייר דאס, איך זוך דאס נישט מלבש זיין אז ס'איז אזוי, צו ס'איז אזוי, ס'האט אזא מין סארט, ס'איז העכער פון מיין מציאות. אז מען גייט מיט אזא מין סארט, מיט אזא מין סארט, מיט אזא מין סארט גאנג, ס'איז אסאך גרינגער מייקר זיין, מייקר זיין אנדערע סוג אידן וואס איז נישט אין אונזער סוג. וואס איז דער דער יסוד וואס א איד דארף וויסן, לגבי זיך אויכעט, לגבי זיך דארף מען אויך וויסן דאס, וואס, דארף וויסן דעם אמת, וואס איז אידישקייט? אידישקייט איז נישט ווי מ'איז דאס מצייר, ווי מיר זענען דאס מצייר. וואס איז די פשט א איד מיר זענען דאס מצייר ווען מיר מיר האדעווען זיך אויף אין א געוויסער סביבה מיר זענען מצייר ווי מ'איז זיך מיר זענען זיך מצייר אידישקייט אין געוויסע הגבלות וואס איז די פשט א איד און וואס איז די שיינקייט פון א איד און דאס איז א איד און דאס איז די גאנצע זאך און ס'טאקע אזוי די שיינקייט פון א איד און די שיינקייט פון פון פון חיצוניות'דיגע זאכן אויכעט און און און מ'איז זיך מחנך אז דאס איז אידישקייט און א איד וואס איז א איד וואס האט נישט דעם ציור

מען דארף וויסן, מען דארף געדענקען, קבלת מלכות שמים הייסט מען דארף וויסן, מען דארף געדענקען אז אידישקייט איז א ענין וואס איז העכער פון אונזערע הגבלות, ס'איז העכער פון אונזער תיאור, ווי דער רמב ם, פשוט ווי דער רמב ם זאגט עס, אז כשם שלא ישיג העיוור עיני הצבעים, צבעים, אזוי קען מען נישט משיג זיין וואס אידישקייט איז. זאג, וואס איז, וואס איז, וואס איז א איד? וואס איז תורה? וואס איז א לולב? וואס איז א מצוה? וואס איז תפלה? אלץ. וואס, וואס איז דאס? באמיתות העניינים? ס'איז א ענין וואס איז מעין. ס'איז א ענין וואס איז העכער פון תפיסה. אויך העכער פון תפיסה, און אמאל א פשיטות פון א איש פשוט, אדער די פארשידענע מעשיות פון די בעל שם טוב, וואס יענער האט עפעס געזאגט עפעס עפעס קוקוריקו, אט אט דאס האט גערירט דעם אייבערשטן. צו דער ציור פון אידישקייט צו דער קדושה פון ימים נוראים האט עס נישט געהאט. דער שיינקייט ימים נוראים, א איד גייט אין שול מיטן ווייסן קיטל מיטן מחזור און ער שטייט און ער דאווענט די גאנצע רעש פון דער שול, דאס איז נישט געווען דארטן דער רעש פון דער שול. נישט די גאנצע קינדער זאגן ברוך הוא וברוך שמו און צו דער גאנצע ציור איז נישט געווען בכלל אט דאס האט דער בעל שם טוב געוואלט אויסלערנען אידן דער גאנצער ציור וואס מ'איז זיך מצייר און ס'איז טאקע שיין ס'טאקע נעמט איבער די די דער רייכקייט נעמט טאקע איבער אבער אמאל ווערט מען זיך ביי זיך אזוי איינגערעדט אז דאס איז דאס און מ'דארף וויסן אז נישט דאס איז דאס נישט נישט דאס איז דער יסוד הדברים נישט נישט דאס איז די נקודה די נקודה איז אז דער אייבערשטער איז איז

ו' תשרי, פופציג יאר צוריק, אבער ביז יענעם יאר האט דער רבי יעדע ליל שמחת תורה איז עס געווען אלעמאל א פארברענג און דערנאך איז געווען הקפות, און דערנאך פלעגט דער רבי ארויסקומען צו דער עולם נאך סעודת יום טוב, נאך נאך נאך הקפות פלעגט דער רבי עסן סעודת יום טוב, נישט קיין לאנגע סעודה, איך ווייס נישט, דערנאך איז אינדערפרי, פריער אז דער רבי פלעגט פארברענגען ביז איינס אזייגער ביינאכט, פון נאך. שמיני עצרת דער פארברענג נאר דער פארברענג האט זיך אנגעהויבן נאך מעריב ליל שמחת תורה פלעגט דער רבי פארברענגען נאך מעריב ביז צוועלף איינס אזייגער דערנאך געווען הקפות עפעס אפאר שעה ביז דריי דריי אזייגער לאמיר זאגען דערנאך געווען א סעודה פיר אזייגער פינף אזייגער אין די פרי פלעגט דער רבי ארויסקומען צום עולם און אויסלערנען א ניגון א נייע ניגון איז איינע פון די יארן איך געדענק נישט פונקט וועלכע יאר דער רבי האט אויסגעלערנט דעם ניגון פון אנעים זמירות דעם ניגון דער רבי פלעגט דאס ערשט לערנען אפאר מאל און דערנאך די וואס האבן אויפגעכאפט שנעל א ניגון פלעגן דאס האבן דאס אויפגעכאפט וואס דער רבי האט נישט אויסגעלערנט די וואס האבן זיך אויפגעכאפט די ערשטע זיי האבן דאס אויסגעלערנט צום גאנצן עולם איז איינער מסביר אז דער רבי האט אויסגעלערנט דעם ניגון עס איז דא געוויסע יארן ווען דער רבי האט מסביר געווען דער שרש אין דער ניגון און נוגע צו דעם ניגון און צו דער גאנצער מעשה האט דער רבי דערציילט עס איז געווען אמאל א נישט מיט די פרטים עס איז געווען אמאל א שול אין א שטעטל און מ'איז געקומען אמאל ממחרת יום הכיפורים איז דאך שטייט דאך אז מ'דארף מ'איז משכים מ'וועקט זיך אויף מ'דאוונט שחרית פריער שחרית בהשכמה איז איינער געקומען די ערשטע די ערשטע די ערשטע מתפללים וואס זענען געקומען ממש עפעס עלות השחר זענען געקומען אינדערפרי אין שול האט מען געזען ווי א איד טאנצט ארום דער בימה מיטן קיטל מיטן טלית א איד טאנצט ארום דער בימה

דער נקודה טאקע אז א איד, אנעים זמירות ושירים אארוג כי אליך נפשי תערוג, אז א איד, א איד, א איד האט א מוראדיגע תשוקה און א מוראדיגע צמאון צום אייבערשטן, מוראדיגע צמאון צום אייבערשטן, און אין וואס ברענגט זיך ארויס דעם תשוקה און צמאון אין לדעת כל רז סודך, כל רז סודך איז דער מדריגה פון אלקות הסוד.

די טיפסטע סודות וויל ער וויסן. איי צו אים וועט גארנישט נישט צוקומען? אזוי א מענטש קען האבן א צמאון צו א זאך, ער שפירט אז אים פעלט עפעס, זיין מציאות פעלט עפעס, ביי מיר פעלט עפעס, און איך וויל האבן דער זאך אז אין מיין מציאות זאל זיך זאל נשתלם ווערן דאס וואס איך וואס איך וואס איך וואס איך פעל וואס פעלט ביי מיר. יעמאלט מענטש האט זיך זיין מציאות, האט זיך זיין זיין לעבן, און ער ווייסט, אים פעלט עפעס. א מענטש האט לאמיר זאגן בגשמיות אלץ בסדר אלץ איז גוט פרנסה אלץ איז בסדר נאר וואדען עס פעלט מיר אביסל תוכן אין לעבן פעלט מיר אביסל רוחניות אין לעבן וויל עפעס א משמעות אין לעבן עפעס אביסל אביסל נפש איז זוכט ער זוכט ער אביסל אידישקייט וואס זוכט ער אידישקייט וואס זאל ממלא זיין דאס וואס ביי אים פעלט דאס מער פון דעם וואס פעלט ביי אים זוכט ער נישט בכלל עס זאל ממלא זיין דאס וואס ביי אים פעלט דער אנעים זמירות ושירים אארוג איז אזא מין סארט תשוקה צו אלוקות וואס וואס פעלט עס ביי אים אזא מין סארט תשוקה נישט וואס ער וויל ממלא זיין זיין חיסרון, יעמאלט איז עס נישט לדעת כל רז סודך, אויב דער ושירים אארוג אויב דער צמאון זיינע צום געטליכקייט איז ווייל ער פעלט עפעס ער פילט דורשטיג אמת דורשטיג און ער וויל ער וויל אויספילן זיין דורשט יעמאלט איז עס נישט לדעת כל רז סודך, לדעת וויפיל ס'זאל ממלא משביע זיין מיין צמאון. אנעים זמירות אזא מין סארט צמאון וואס ער וויל לדעת כל רז סודך. אלץ וויסן. פון ווי קומט דאס טאקע צו א מענטשן? ווי קומט דאס א אידן אז ער זאל קענען האבן א צמאון און אים זאל נישט נישט ער איז אויסן וואס פאר א צמאון רעדט זיך דא? ער איז א צמאון וואס ער איז דורשטיג פאר א זאך וואס איז העכער פון זיך. נישט אזוי אלעמאל מען פרעגט ווי קען א מענטש זיין צופרידן פון א זאך וואס העכער פאר אים ווי קען א מענטש לעבן פאר א ענין וואס איז העכער פאר אים ווי קען א מענטש זאגט שמחת בית ווי קען ער זיין צופרידן פון א ענין וואס איז העכער פאר אים איז זאג נערמאלע צמאון וואס מיר זענען מרגיש איז דא אונזער מציאות און דער מציאות פעלט עפעס פעלט אין דער מציאות. נישט אז דער גאנצער מציאות, מיין מציאות בכללות איז בסדר. כ'האב נישט קיין פראבלעם מיט ווער איך בין. איך בין ווער איך בין איז בסדר. עס פעלט ביי מיר עפעס. עס פעלט ביי מיר אביסל רוחניות, עס פעלט ביי מיר אהין, עס פעלט ביי מיר אהער, און איך וויל דאס משלים זיין. זאג, דער צמאון וואס מען רעדט דא איז א צמאון בנוגע, מען רעדט נישט, דער רבי האט דאך טאקע געטייטשט, אז השותה מים לצמאו מאכט א שהכל נהי' בדברו. אז מען טרינקט וואסער נישט לצמאו, וואסער איז נישטא קיין הנאת חיך. ברכת הנהנין איז אדער הנאת חיך אדער הנאת מעיים, איז וואסער הנאת חיך איז זיכער נישט פאראן, ס'איז נישטא קיין טעם אין וואסער. איז אויב א מענטש איז נישט דורשטיג, איז נישטא קיין איז נישטא קיין הנאה בשעת ער טרינקט. אויב ס'איז דא, אויב ער איז דורשטיג און יעמאלט איז דא הנאת מעיים וואס ס'ווערט נתמלא דעם דעם דעם דעם דעם צמאון. יעמאלט מאכט מען א ברכה אויף דעם. ס'איז ווען קען זיין שמחת בית השואבה אויב ער פילט א צמאון. אבער וואס פאר א צמאון, וואס פאר א צמאון דארף זיין? וואס פאר א צמאון קען א איד מרג, בכדי א איד זאל האבן שמחת בית השואבה דארף ער פילן עפעס פעלט ביי מיר, וואס פעלט ביי מיר? אויב עס פעלט ביי מיר דער פרט פעלט ביי מיר, יענער פרט פעלט ביי מיר, יעמאלט זוכט ער א ענין וואס זאל משלים זיין דעם פרט וואס עס פעלט ביי אים. מער פון דעם זוכט ער נישט טאקע. א מענטש, א מענטש'ס מושגים זענען דאך מצומצם, זענען דאך מוגבל, האט דאך זיך ווי ער איז מצייר וואס ער דארף, ווי ער, יעדער מענטש האט זיך זיינע מושגים ווי ער איז מצייר וואס הייסט געלעבט ווי עס דארף צו זיין, וואס הייסט געלעבט און מער פון דעם זוכט ער נישט טאקע, מער פון געלעבט ווי עס דארף צו זיין ווי עס, ווי עס קומט אויס אין זיינע מושגים זוכט ער נישט, ער לעבט, ער לעבט, ער לעבט גוט, ער זוכט נישט מער. השותה מים, אמת'ע צמאון וואס מען רעדט אין חסידות, די צמאון איז, ער איז דורשטיג מיט זיך אליין איז ער דורשטיג, ער, וואס, ער פילט ליידיג, נישט ער פילט ליידיג פון א געוויסער ענין, ער פילט זיין אייגענע מציאות איז ביי אים ענג, פילט זיין גאנצע מציאות איז ביי אים ענג, ער פילט דורשטיג זיין אים אליין, זיך, אן דעם אייבערשטן פילט ער דורשטיג. א איד אן דעם אייבערשטן פילט דורשטיג, נישט עס פעלט אים עפעס, ער, דאס וואס ער האט זיך, ער איז נישט צופרידן מיט דעם, ער זוכט נישט זיך, ער דארף דער אייבערשטער קען אים קען אים ממלא זיין זיין צמאון, דאס איז אן אנדערע סארט צמאון, ער איז דורשטיג, די גאנצע מציאות זיינע איז ביי אים ענג, די גאנצע די גאנצע הגבלה זיינע איז ביי אים נישט, איז ער איז ער נישט צופרידן מיט דעם, דאס איז דער שותה מים לצמאו, און בשעת א מענטש א איד קומט צו דעם דעם געפיל אז ער איז נישט צופרידן פון זיך, זיין הגבלה מיט זיין צמצום, זאג אז מען זאגט סוכות. זאגט פריער אז ס'זאגט למען ידעו דורותיכם דער ב"ח טייטשט אז ס'איז דא א מצוה אלע אנדערע מצוות איז דער מכוון פון דער מצוה קריאת שמע קבלת עול מלכות שמים איז דא דער מעשה המצוה פשוט לייענען די פרשיות קריאת הפרשיות שמע ואהבת לייענען די פרשיות נאך איז דא די כוונת המצוה די לייענען די פרשיות דארף מען לייענען בכדי צו אריינקארבן ביי זיך קבלת עול מלכות שמים די בשעת א י איז דא א גאנצע שקלא וטריא אויב א איד האט געלייענט די פרשיות אן די כוונה קבלת עול מלכות שמים אן די כוונה קבלת עול מלכות שמים איז אמאל דא א גאנצע שקלא וטריא צו ער איז יוצא צו נישט יוצא און לפי מערסטע שיטות להלכה איז ער יוצא מצוות צריכות כוונה אפילו כוונה פון בשעת א י מצוות צריכות כוונה איז נישט איז דאך כוונה לצאת נישט נישט מלכות שמים די כוונה פון מלכות שמים איז די מעשה מצוה אליין איז גענוג דער ב"ח זאגט בנוגע צו סוכות איז נישט אזוי, אויב א איד האט מקיים געווען די מעשה המצוה פון זיצן אין סוכה תשבו כעין תדורו, אבער ער האט נישט למען ידעו דורותיכם האט ער נישט מקיים געווען, האט ער נישט מקיים געווען די מצוה בשלימותה, פעלט עס אין דער מצוה, ס'איז נישט אזוי ווי אנדערע מצוות וואס די כוונה איז נישט נוגע, אבער דא שטייט למען ידעו, דער מצוות לישב איז למען ידעו, וואס הייסט ידעו? וואס מיינט דאס ידעו? אמאל שטייט אין תורה דער לשון זכרון, זכר ליציאת מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. דא שטייט למען ידעו דורותיכם, מען זאל וויסן. ידעו מיט זכרון, צוויי באזונדערע זאכן. זכרון מיינט, ווען דארף מען דערמאנען, ווען דארף מען דערמאנען א מענטשן אויף א זאך? ווען מען דארף מען זיך דערמאנען אויף עפעס, מען דארף געדענקען עפעס. א זאך וואס איז ווייט, וואס איז נישט אין פראנט פון מיר, א זאך וואס איז ווייט, דארף מען מיר דערמאנען, דארף עס געדענקען.

מען דארף דערמאנען, צו דערמאנען, זיכרון מיינט א זאך וואס איז ווייט פון דיר, מען דארף דיר דערמאנען אויף דעם, דאס איז למען תזכור, יענץ איז יציאת מצרים איז בעצם א ווייטער ענין, מען דארף דיר דערמאנען אלעמאל, מען דארף זיך דערמאנען יציאת מצרים, סוכות איז למען ידעו דורותיכם, ידעו איז אן אנדערער, ידעו איז חסידות טייטשט, אלטער רבי טייטשט אין פרק ג' אין תניא, דעת איז הרגשה, אזוי אין לשון קודש איז דעת איז וויסן, דער אלטער רבי ברענגט אין פסוק לשון תורה איז ידע דעת איז התקשרות, פארבינדן זיך מיט עפעס, איז מרגיש זיין עפעס אנדערש, והאדם ידע דעת הייסט מרגיש זיין עפעס אנדערש, מרגיש זיין דאס, דער דאס הייסט אין אנדערע ווערטער איבערלעבן א זאך, דאס איז דעת, לעבן עפעס, מרג א ווי מ'זאגט א שפירן א זאך פון פון נאנט פון נאנט, נישט נישט א זאך פון דערווייטענס. פילען עפעס, דאס מרגיש זיין, דאס איבערלעבן, דאס איז דעת, למען ידעו. איז סוכות איז למען ידעו דורותיכם. סוכות איז מען זאל, מען זאל, מען זאל שפירען א זאך פון נאנט, פון נאנט אויפן הערצל האבן א הרגש אין דעם, דאס איז דעת, למען ידעו. איז אזוי, אין חסידות שטייט אלעמאל אז סוכה איז מקיף. סכך קומט פון דעם ענן הקטורת, סוכות איז מקיף. ס'איז א ענין וואס איז העכער, סארט א סוכה איז איז די עיקר סוכה איז די סכך וואס עס שטייט איבער דער מענטש דארף זיין דווקא עשרה טפחים אויב ס'איז ווינציגער פון עשרה טפחים איז פסול עשרה טפחים איז לעולם לא ירדה שכינה למטה מי' י' טפחים דאס איז די מציאות פון מענטשן העכער פון י' איז העכער פון אונזער מציאות און א סוכה שלמטה מעשרה טפחים איז פסול א סוכה איז דווקא אז ס'העכער פון עשרה טפחים אז ס'העכער פון מיין מציאות איז סוכה איז מקיף, העכער פון מיין מציאות. און דאס זאגט מען למען ידעו דורותיכם, מ'דארף עס וויסן, מ'דארף עס מרגיש זיין. לכאורה דאס איז א תרתי דסתרי, ידעו און א ענין פון סוכה, ענין פון מקיף. אבער דער פשט איז, בכדי, מ'רעדט דאך, מ'רעדט דאך גאנצע צייט, וואס זאל זיין דער יסוד פון א אידן? ווי זאל ער אנהייבן, ווי זאל ער אנהייבן די גאנצע מעשה? איז דער ענין אין מים, אז ס'איז דא א מדריגה אין אלוקות, א מדריגה אין אידישקייט וואס איז העכער פון תפיסה, העכער פון השגה און העכער ווי צו זיין א ענין וואס גיט מיר תועלת, ס'איז באין ערוך העכער פון מיין מציאות, ס'איז נישט גענוג אז מ'ווייסט דערפון אלס א זאך פון דערווייטענס, איך ווייס, איך ווייס, איך ווייס אז וויפיל איך בין מרגיש אידישקייט, נישט דאס איז דער ענין. אבער לפועל ממש, מיט וואס לעב איך טאג טעגליך? מיט וואס וועק איך אויף אינדערפרי? מיט דער ענין אידישקייט וואס איך האב יא תפיסה אין איר? אוודאי ווייס איך אז נישט דאס איז די גאנצע מעשה.

דער עם דער אייבערשטער האט בוחר געווען און נישט דאס איז נישט מוגבל לפי מיינע השגות דאס איז נישט מוגבל לפי מיינע לפי מיינע געדאנקען אבער ווי איך קען דאס וויסן אלס עפעס א ווייטע זאך נישט איך לעב מיט דעם נישט איך לעב נישט איך טראכט וועגן דעם יעדן טאג אינדערפרי און נישט נישט דאס שטופט מיר נישט דאס איז מיין פרייד וואס לעב איך פון דער נאנט פון דער נאנט לעב איך אידישקייט וואס איך האב יא א תפיסה אין דעם. דאס וואס דער אייבערשטער איז העכער דאס איז עפעס א ווייטע זאך, ס'איז א זיכרון, יציאת מצרים איז א זיכרון, סוכות איז נישט קיין זיכרון, יציאת מצרים איז למען ידעו דורותיכם, מ'דארף עס וויסן, מ'דארף, און דאס איז באמת דער ענין פון לימוד החסידות, מ'דארף עס וויסן און מ'דארף טראכטן וועגן דעם און האבן א הרגש אין דעם, און מ'זאגט, דער אלטער רבי זאגט דעת איז התקשרות, מ'דארף זיין פארבונדן מיט דעם. דארף זיין פארבונדען מיט דעם, מיט דעם תחושה, מיט דעם געפיל, מיט דעם אז דער אייבערשטער איז, איז, איז, איז, דער אייבערשטער איז לית מחשבה תפיסא ביה, דער אייבערשטער איז, איז, חסידות רעדט עומק לפנים מעומק, וואס איז דער טייטש אז דער אייבערשטער איז העכער פון גדר הנבראים? וואס איז דער טייטש אז דער אייבערשטער איז אין סוף? מען דארף ליגען אין דעם. איי ס'איז העכער פון אונז? וואס? ס'איז העכער פון אונז, אבער דאס איז דער אמת, דאס איז דער אמת, און דאס איז דער אמת, און מיר דארפן זיין משועבד צו דעם ענין. א איד איז וואס ער איז משעובד און ער ליגט אין דעם ענין וואס איז העכער פאר אים, און אין דעם ליגט ער, אין דעם ליגט ער, און דאס איז דער חיות זיינע אויך, און אין דעם פרייט ער זיך, פרייען זיך איז ווייל ער שפירט עס, ער פילט עס, ער פילט אז דער אייבערשטער איז העכער פאר אים, און ער האט נישט קיין תפיסה אין דעם, אבער ער איז דאס מרגיש, ער איז דאס מרגיש אז אז ער איז מרגיש אז ס'איז א העכערע זאך, און ער זאגט, מ'זאגט בנוגע צו משה רבינו, אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט, של נעליך מעל רגליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא לשון אופס לשון דארטן אז צו אוועקגיין פון דער נקודה הא? אסור אסור מצד דער פסק ווארט אין חסידות אויף דעם דער נקודה איז אז מען דארף לעבן מיט דעם ענין דארף לעבן מיט דעם ענין אז אלוקות איז א זאך וואס איז א העכער פאר זיך די ענין פון איז ווי דער רבי זאגט פריער דער רבי טייטש אז שותה מים לצמאו יעמאלט מאכן א ברכה ווי איז שייכות אז מ'זאל האבן למען ווי איז שייכות טאקע מקיים זיין למען ידעו זאגט ווי איז שייכות טאקע דעם ענין אז מ'זאל טאקע ליגן אין דעם לעבן אין דעם און דאס זאל זיין דעם שטופ דעם פוש אז ס'דא אן אייבערשטער וואס איז העכער פאר מיר און איך בין צו אים איבערגעגעבן אין דעם לעב איך, און אין דעם אין דעם קאך איך זיך, אין דעם אייבערשטער וואס איז נישט לפי ערך מיין תפיסה. ווי איז טאקע שייכות אז א איד זאל טאקע האבן לעבן אין דעם? איז דארף זיין צמאון. דארף זיין צמאון. אויב א מענטש איז צופרידן פון זיך, זאגט אין מוסרין רזי תורה אלא מי שליבו דואג בקרבו. אין די גמרא שטייט אז אלא מי שליבו דואג בקרבו. אבער דער אלטער רבי האט עס געמאכט חסידות פאר נחלת הכלל, אז אלע אידן זאלן לעבן דעם ענין. מיר האבן נישט קיין תפיסה אין בסוד הבירורים פארוואס דווקא די חסידות איז נתגלה געווארן שפעטער און וואס איז דאס נוגע און דער אלטער רבי דער אלטער רבי האט געפ דער אלטער רבי געווען א פוסק דער אלטער רבי זאגט אז חסידות איז היינט שייך צו אלעמען שייך צו אלעמען מען דארף לעבן מיט דעם אז אמאל האט מען נישט געדארפט לעבן מיט דעם איז אמאל איז אמאל היינט איז חסידות מען דארף לעבן מיט דעם מען דארף לעבן מיט דעם איז אין מוסרין רזי תורה אלא מי שליבו דואג בקרבו און דארף פילן דארף פילן דעם ענגקייט אז מיט זיך אליין זיך אליין איז ענג און דארף וויסן דארף האבן דעם תפיסה אז ווי מיר קוקן אויף זאכן איז דאס מצומצם איז דאס מוגבל מ'איז מג מ'איז מוגבל דאס איז דאך מ'קוקט מ'קוקט אין א שמאלער אופן אונזער גאנצער קוק איז א שמאלער אונזער גאנצער קוק איז א מוגבל'דיגער דער צמאון און מ'וויל עפעס מ'איז נישט צופרידן פון דעם מ'איז ענג פון דעם דער אלטער רבי זאגט אין אנהויב תניא דער אלטער רבי זאגט אז שטאנד אז ער האט געשריבן מיט זיינע קרוב אליך הדבר מאד ווי אלקות איז נאנט און יעדער איד קען האבן א שייכות מיט'ן אייבערשטן קרוב אליך איך לבאר היטב איך הוא קרוב מאד אזוי שטייט אין אין די פתח דבר פון תניא לבאר היטב איך הוא קרוב מאד דער אלטער רבי זאגט אין הקדמת המלקט אין תניא זאגט ער שמעו אלי רודפי צדק מבקשי השם פה גיט דער אלטער רבי א תנאי מען דארף זיין שמעו אלי רודפי צדק, מען דארף עפעס זוכן, מען איז נישט צופרידן, מען האט עפעס א צמאון, איך בין נישט צופרידן מיט, איך בין נישט צופרידן, נישט איך בין נישט צופרידן, נישט, ס'איז דא אמאל א מענטש איז נישט צופרידן, ער איז צופרידן פון זיך, ער איז צופרידן מיט וואס ער איז, ער זוכט עפעס נאך א זאך אויף צו מאכן דער זיך גרעסער, נישט צופרידן הייסט איך בין נישט צופרידן פון זיך, איך בין געבאדערט פון די אייגענע ישות, איך בין געבאדערט פון די אייגענע מציאות. דער צמאון און דעם, אט דאס מאכט, אט דאס מאכט א מענטש א כלי, קען אריין גיין אין סוכה, קען א, און ער קען האבן די למען ידעו, לערנען חסידות און חסידות האבן טאקע א השפעה אויף אים, דארף זיין דעם עפעס דעם דעם דעם דעם דעם שאלה האט ער געזאגט אין אנהייב תניא אין די אין די וואס איז דער ספר וואס איז דער גאנצער ספר התניא די פתח דבר זאגט לבאר היטב איך קרוב מאד אבער די הקדמה שרייבט אלטער רבי אז והוא תשובות לכל השאלות וואס חסידים פרעגן ס'געווען א ענטפער אויף שאלות

א צוזאמען צווישן די חסידות רעדן, חסידות קומט אלס א ענטפער צו א שאלה. אזוי א מענטש, א מענטש איז צופרידן מיט זיך, וועט אנהייבן רעדן פון ניסוך המים און שמחה, וואס וואס וואס, איך בין צופרידן מיט זיך, וואס זאגסטו, א זאך וואס איז העכער פון מיר, איך זוך דאס נישט בכלל, איך זוך דאס נישט, איך בין צופרידן מיט זיך. און א מענטש מאכט עפעס א ריקות בלב, ער מאכט עפעס א, דער ריקות איז אז ער פילט ענג אין זיין אייגענע מציאות, ער פילט דורשטיג, ער איז דורשטיג, ער איז דורשטיג מיט זיין אייגענע, ער איז נישט צופרידען מיט די הגבלות ווי ער נעמט אידישקייט, ווי ער נעמט תורה, ווי ער נעמט מצוות, איז דאס צו ענג, ער זוכט ארויסגיין פון דעם הגבלה, אים איז ענג די הגבלה, אז אים איז ענג די הגבלה איז יעמאלט קען ער, יעמאלט ווערט ער א כלי צו חסידות, און יעמאלט ווערט, און וואס, און וואס איז די חסידות, למען ידעו דורות, מען זאל וויסען טאקע דעם מקיף, מען זאל וויסען דעם, מען זאל, מען זאל ליגען אין דעם, מען זאל לעבען אין דעם.

א איד'ס אמיתית מהות איז נישט מוגבל לפי די הגבלות פון זיין מציאות. דער רבי טייטשט דער כתבי ס'שטייט אין כתבי אריז"ל כל מי שאינו בוכה בעשרת ימי תשובה איז אין נשמתו שלמה. דער רבי פרעגט אויף דעם פארוואס

און מ'וועט מסביר זיין אז ס'איז דא א מדריגה וואס דארטן אפילו א איד א צדיק גמור דארף וויינען, וואס אין א לשון כתבי אריזל איז א כל מי שאינו בוכה בעשרת ימי תשובה, ס'איז איין סארט בכי' פאר אלעמען, דער זעלבער בכי' פון א רשע גמור איז דער זעלבער בכי' פון א צדיק גמור. דער רבי טייטשט דאס כל מי שאינו בוכה הייסט, דער בכי' וואס ס'רעדט זיך אין עשרת ימי תשובה איז דער בכי' פון די, א מענטש איז נישט צופרידען מיט זיין אייגענע מציאות.

דער רבי שרייבט אסאך מאל אז עס געווען עפעס א תקופה אין די אין די אין די איך ווייס נישט זעכציגער יארן דא אין די די כף'ס ווי מען רופט עס די כף'ס איז געווען עפעס א תקופה וואס איז געווען א גרויסע א גרויסע מאוומענט ביי די ביי די ביי די ביי די פירות נימוד איז געווען אידן וואס מ'איז געווען די היפיס האט מען געהערט פון דעם די היפיס זיי האבן זיך משוגע געמאכט מיט זאכן מיט די די רבי דער רבי האט געטענהט זיי זיינען דורשטיג

א דיזעסטער איז דער רבי האט געטענהט אז די קינדער זענען פשוט דורשטיג אז די די גאנצע לעבן זייער איז געבויט אויף שטחיות אז דער טאטע וויל אז ווען דער קינד זאל זיך אויספיינען פאר דעם שכן און דער פאר וויל דער טאטע דער קינד זאל נישט ווייל דער טאטע נוגע וואס דער קינד דער קינדס דער קינדס לעבן נישט דער טאטע נוגע וואס באמת דער קינד גוט פארן קינד און בנוגע אז דער שכן זאל אויכעט זען אז זיין אז ער האט גוטע קינדער און זיין קינד איז געווארן א דאקטער וכו' און דער קינד די קינדער קענען עס נישט ליידן האבן זיי א מורא'דיגע דורשט פאר האבן עפעס א משמעות אין זייער לעבן קריגן עפעס האבן עפעס אמת זיי זענען מחונך געווארן אלץ אויף שקר דער טאטע וויל אז די קינד זאל גיין אין סקול און זאל קריגן גוטע בחינות נישט ווייל נישט ווייל דער טאטע פארשטייט אז דער קינד'ס גוט איז אז ער וועט קריגן גוטע ציונים, גוטע מארקס אויף זיין טעסט, ער וויל אז דער זיידע צו דער שכן צו דער באבע זאלן זאגן אופס, ביסט אזא פיינער קינד, האסט מחנך געווען אזא שענער קינד, זייער שיין. און די קינד פילט עס, די קינד פילט אז דער טאטע זוכט נישט זיין גוט, ער זוכט נישט זיין אייגענעם. זיין גוט עלע ער זוכט עפעס צו אויספיינען זיך פאר די סביבה און ער וועט האד האדעוועט זיך אויף אזוי און דער קינד דער קינד פילט פוסט ער וועט האט נישט קיין האט נישט קיין קיין זאגט אין אינגליש וועליוס ער האט נישט קיין ערכים אמת'ע ערכים וואס ער וואס איז כדאי לעבן אויף זיי ער האט נישט עפעס א זאך וואס איז כדאי לעבן צוליב דעם אלץ וואס מען איז מחנך געווען איז עפעס חיצוניות'דיגע זאכן, אויספיינען פאר דער, אויספיינען פאר יענעם, נישט זאכן וואס איז וואס איז בכדי, וואס איז כדאי אויף לעבן צוליב דעם, לעבן צוליב יענעם. ווערט דער דורשטיגער, דערפאר מצד דעם דור, מצד דעם צמאון איז געווארן א גאנצע אסאך באוועגונגען אין אמעריקע, דער באוועגונג, מען האט געוואלט מורד זיין אין סאסייעטי, מורד זיין אין די עלטערן, און וואס האט מען געטון, האט מען מחליט געווען אז מען גייט נישט, מען גייט נישט נעמען שאוערס. אלע נעמען שאוערס, מען דארף נישט נעמען שאוערס, ס'איז געווען א גאנצע מאוומענט, מען וואשט זיך נישט. משוגעת, וואס איז וואס איז געלעגן הינטער די משוגעת? זיי זענען געווען אומצופרידן מיט דעם מיט דעם סדר החיים דא, זיי זענען געווען אומצופרידן מיט, האט מען געוואלט מורד זיין אין די עלטערן, האט מען מורד געווען אין די עלטערן, די עלטערן האבן געהאלטן אז מען דארף אז מען דארף וואשן זיך, מען גייט זיך נישט וואשן, מען דארף גיין מיט מיט מיט מיט הויזן, אן הויזן. איז די נקודה נישט, נישט, זיי האבן דארט נישט, איז די רבי האט געטענה'ט דאס איז, דאס איז, דאס איז, דאס איז, די גאנצע פירער פון די גאנצע זאך זענען געווען אידן, באמת. די וואס האבן געפירט מיט די גאנצע מהלך איז געווען אידישע, נא, נא, זייער אינטערעסאנטע טעיפ. ס'איז א י"ט כסלו אין יאר תשכ"ח. און איינער, סתם א מעשה יעמאלט, אין צייטונג, די רבי האט געליינט די צייטונג, צייטונגען בכלל, דאס שטייט עפעס אין צייטונג, ס'איז געווען עפעס יעמאלט אין אמעריקע, איינער האט עפעס געשריבן,

פוסטע כ'ווייס נערים, זיך יונגע יונגע אינגלעך וואס וואס זענען וואס זוכן עפעס זוכן עפעס משוגע משוגע משוגע משוגע מאכן זיך אביסל און ממילא זוכט מען דארט זוכט דארטן. דער רבי האט געזען אין דעם די אלע משוגעת'ן בפנימיות זענען זיי נישט צופרידן מיט זיך, זיי זענען נישט צופרידן, עפעס באדערט זיי. לאו דווקא אמאל א מענטש ס'איז זייער שווער אז מ'רעדט עלטער כ'ווייס נישט אן אלטער איד אבער די אינגער וואס מ'איז איז גרינגער דער ס'איז דא עפעס א מענטש ווילדקייט, אסאך מאל ווילדקייט איז חיצוניות, בפנימיות א מענטש איז נישט צופרידן. א מענטש וואס איז צופרידן מיט זיך און ער האט זיין לעבן גוט, און האט איז ער ווילדעוועט זיך נישט, איז ער בסדר, גייט לעבט לעבט ער נארמאל, ער איז צופרידן, גייט ער שלאפן, וועקט ער אויף, האט עפעס א סדר החיים. א מענטש וואס פילט זיך ווילד און ער עפעס עפעס נישט, ווייל עפעס אינעווייניג איז עפעס נישט גלאטיג ביי אים, ער איז נישט צופרידן פון עפעס. איז אסאך מאל א מענטש ביי זיך, מען פילט עפעס אמאל שווער, ס'גייט נישט עפעס, ס'גייט, ס'לעבט זיך נישט, אידישקייט לעבט נישט, ס'גייט נישט. ס'עפעס, אמאל קען זיין זייער א דקות'דיגע זאך וואס דער לעבן, עפעס ס'לעבט זיך נישט, ס'לעבט, ס'לעבט נישט נארמאל. און א מענטש, דער מענטש כאפט זיך נישט אז וואס ליגט אין דעם איז ווייל ער איז נישט צופרידן, ער איז נישט צופרידן, ער, עפעס, ער פילט דורשטיג. דער אידישקייט וואס ער לעבט איז אים נישט מספק דאס וואס ער זוכט, דאס וואס ער דארף.

בשעת מעשה מיינט אז ער איז נערוועז ווייל יענער האט עפעס אראפגעטאן דעם טיש נישט ווי ער וויל, ווערט ער אויפגערעגט. און יענער האט עפעס האט אזוי אזוי געטאן, ווערט ער אויפגערעגט. ל פ א צווייטן בשעת ער איז גוט אויסגעשלאפן, דאס אז יענער האט געשלעפט דעם טיש וואלט אים נישט געבאדערט. היינט אז ער האט נישט אויסגעשלאפן און ער האט נישט דערגעסן, באדערט עס אים בשעת מען טוט עפעס און ער ווערט נערוועז גלייך. איז אז מען קוקט דערויף בחיצוניות, ער ווערט נערוועז ווייל יענער האט געשלעפט דעם טיש. נישט דאס איז די סיבה פארוואס ער ווערט נערוועז, ער נערוועז ווייל ער נישט אויסגעשלאפן, ווייל ער איז בעצם נערוועז ווייל ער נישט ווייל ער נישט אויסגעשלאפן, ער נישט ער נישט אויסגערוט, עפעס איז א פראבלעם ביי אים, וויבאלד ער נישט וויבאלד אז זיין מציאות אליין איז נישט בסדר, און בשעת יענער שלעפט דעם טיש, איך ווייס וואס יענער טוט, דערוועקט עס ביי אים זיין נערוועזקייט וואס ער האט שוין פון פריער. נישט ער ווערט נערוועז פון דעם. אויב דאס וואס יענער שלעפט דעם טיש וואס איז נישט אין די ריכטיגע ריכטונג, דאס וואס דער קינד האט עפעס א שטופע געטאן, איך ווייס יענע זאך, ער האט געשפילט אין צימער זיינע, אויב דאס וואלט אים געמאכט נערוועז וואלט ער געווארן נערוועז אלעמאל. נישט דאס מאכט אים נערוועז. ער איז נערוועז ווייל ער איז נישט גענוג אויסגעשלאפן, ער איז נישט צופרידן פון עפעס, ער האט נישט געמאכט געלט היינט. איז אמאל א מענטש איז נישט, א מענטש איז נערוועז וואס איז דאס מעורר, איז דאס וואס יענער טוט, וואס דער טוט, וואס יענער טוט. דארף מען זיך דערטאפן אמאל פארוואס פארוואס פארוואס רעאגיר איך אזוי פארוואס בין איך מגיב מיט נערוועזקייט איז אסאך מאל זאגט מען אין אידישקייט דער צימאון וואס מען רעדט דער צימאון געפינט זיך אין דער רבי רש"ב זאגט עס שטייט אין מדרש אז עד אברהם היה העולם מתנהג באפלה כשבא אברהם התחיל להאיר די וועלט געווארן ליכטיגער. דער רבי רש"ב טייטשט אז ביז אברהם האט מען נישט געפעלט האט האט מען נישט געפילט אז ס'פעלט. א מענטש איז געווען צופרידן מ'האט געלעבט מ'האט געלעבט מ'האט געזינדיגט מ'האט געטון אלעס וואס מ'האט הנאה פון דעם מ'האט געלעבט און געלאכט מ'איז געווען צופרידן מ'האט נישט געפעלט מ'האט נישט געפילט אז ס'פעלט. כשבא אברהם איז נישט אלע זענען געווארן חסידים פון אברהם. נישט אלע זיינען געווארן נאכפאלגער פון אברהם אבינו, אבער ער האט געמאכט א שינוי אין וועלט אז א מענטש וואס זינדיגט ער נישט, ס'גייט נישט גלאטיג, ער פילט נישט, ער פילט אז ס'איז עפעס נישט קיין גוטע זאך וואס ער טוט, דעם געפיל אז ס'פילט אז ס'איז נישט קיין גוטע זאך וואס איך טו, ס'איז נישט ווי זאגט ווי זאגט עטיק אויף אידיש, ווי זאגט אונמוסרי, אונמאראל דאס איז נישט בסדר, מאראליש איז. דער געפיל אז ס'איז נישט מאראליש דער מעשה איז דער בא אברהם התחיל להאיר ווייל ס'האט זיך אנגעהויבן לייכטן א מענטש אז ווערט נישט דער גאנצער מושג פון ליכטיגקייט אז ס'וואלט נישט געווען דער גאנצער מושג פון ליכטיגקייט וואלט וואלט מען געווען איז דער דאס איז פינסטער וואלט נישט געבאדערט אז מען ווייסט וואס היינטיגע צייט אמאליגע צייט נישט געווען עירקאנדישן נישט געווען דאס נישט געווען יענץ איז בשעת איז בשעת נישט געווען בשעת מ'האט געלעבט מיט ליכט געווען בסדר געלעבט מיט ליכט נישט געווען עפעס כ'ווייס אז געווען הייס האט מען עפעס כ'ווייס פון יאשע געווען מ'האט געלעבט אמאל איז עס געווען בסדר, היינט מ'האט זיך איינגעוואוינט צו עירקאנדישענינג און זיך איינגעוואוינט צו היטערס און זיך איינגעוואוינט צו ליכט אהין אהער און אז ס'פעלט ס'פעלט די עלעקטריסיטי ארבעט די גאנצע מעשה גייט מ'קען נישט לעבן נארמאל די גאנצע מ'לעבט נישט פארוואס ווייל מ'האט זיך מ'האט זיך איינגעוואוינט אזוי איז על דרך זה בשעת א מענטש נאך אברהם אבינו איז געווארן עפעס א שינוי אין וועלט דאס איז א מענטש האט געפילט אין אברהם אבינו צייטן אז ס'נישט מאראליש דער מעשה פאר דעם אברהם אבינו האט נישט געפילט אזא מין סארט הרגש בכלל טוט וואס ער וויל וואס

אָט דאָס אַלײן איז מצד דעם װאָס אַבֿרהם התחיל להאיר. מע האָט אָנגעהױבן מרגיש זײַן אַז ס'איז פֿינצטער. ס'איז על-דרך זה, זאָגט ער, אַז ס'איז געװען די התגלות החסידות, איז אױך געװאָרן עפּעס אַ שינױ אין װעלט. װעגן פֿאַר דעם אַלטן, פֿאַר דער בעל-שם-טובֿ, פֿאַר דעם אַלטן רבין, פֿאַר התגלות החסידות, האָט מען לאו-דװקא מרגיש געװען דעם חוסר, אַז אָן חסידות, ס'פֿעלט נישט. װײ, דאָ מער, װאָלע. אױקעי, ס'איז דאָ פֿאַרשידענע, פֿאַרשידענע אופֿנים אין דעם. ס'איז נישט, ס'איז נישט אַזױ בלעק ענד װײַט, װי מע זאָגט. באפאר התגלות החסידות איז געווען בסדר ווי ס'איז, מ'האט געלעבט נארמאל, ס'איז געווען בסדר ווי ס'איז. לאחר התגלות החסידות איז דאס וואס א איד פילט אז דער טרוקענע, דער טרוקענע, נישט דער טרוקענע, אפילו נישט טרוקענע, אבער דער חיות וואס ער האט אין זיין אידישקייט, דער חיות וואס ער האט מצד עצמו, איז נישט גענוג. ס'איז נישט גענוג. דער ענין איז נישט גענוג. ווי, ווי ברענגט, ווי דריקט זיך עס אויס דעם געפיל אז ס'איז נישט גענוג? קען זיך אויסדריקן אין פארשידענע אופנים. קען זיך אויסדריקען א דירעקטען געפיל אז ס'איז נישט גענוג, די אידישקייט איז נישט גענוג, און זיך קען אויסדריקען אין אנדערע אופנים, ס'קען זיך אויסדריקען אז אז אמאל זענען איז אז א מצוה נישט אזוי טייער ביי אים, א מצוה נישט אזוי טייער, פארוואס א מצוה נישט אזוי טייער ביי אים? ווייל ער ער ער שפירט נישט אין דעם אז דאס איז אז דאס איז יקר מכל יקר. אז א מענטש קען מחשיב זיין, א מענטש קען מחשיב זיין דער לעבען ווי א גוי לעבט עס, ווי די מעשה מיט דעם בארדיטשובער עפעס, די גאנצע מעשה מיט די בארדיטשובער עפעס. פארביטן, זיי ווייסן נישט מיט ווער עס איז. עפעס א מתנגד'שע מגיד. מ'זאגט עפעס א מעשה מיט דער איז געווען עפעס א מגיד. ער איז געווען א חשוב'ער איד אפשר. פשוט איך קען אים נישט דערפאר זאג איך. עס איז געווען א איד דער ר' שלום שוואדראן. איך האב נישט געהערט פון אים אסאך. ער איז געווען א ליטווישער איד. איך ווייס נישט וואס. אה? ירושלימער.

האט נישט די אלע הגבלות אין שולחן ערוך ווען ער גייט גיין שלאפן, ווען ער גייט גיין קריאת שמע על המיטה ווערט פארמאטערט, דארף ער מאכן, דארף מען דאווענען מעריב און קריאת שמע על המיטה, און ווען ער גייט שלאפן שפעט דארף ער אויפשטיין פרי, איז זמן קריאת שמע, די הגבלה, יענע הגבלה, אז ער וועקט זיך אויף, וואשן די הענט, א בהמה איז א מחיה, ער גייט שלאפן ווען ער וויל, ער וועקט זיך אויף ווען ער וויל, ער עסט ווען ער וויל, און ער טרינקט ווען ער וויל, און ער. אז ער וויל זיך קייקלען קייקלט ער זיך, ער האט נישט קיין דאגות, קיין דאגות נישט, קיין שום לחץ, אלץ איז גוט פאר אים. ער האט געוויינט געוויינט מיט דמעות, אזוי דערציילט מען, אזוי מיט דמעות, דער אייבערשטער האט אים נישט באשאפן אלס א בהמה, ער קען טון וואס ער וויל, ליגן אין שטאל, ער איז צופרידן, ער האט פול מיט דאגות, ער האט אלץ דאגות ביי אים, ער האט נישט דאס וואס ער וויל קען ער נישט טון, איז זאגט מען אז דער שוואדראן דער ר' שלום שוין האט אים געענטפערט זאגט בחור אל בחור דייגע נישט דייגע נישט דו ביסט טאקע א בהמה דו ביסט טאקע א בהמה וויין נישט וויין נישט דו ביסט טאקע א בהמה איז אמאל איז אמאל קען א מענטש א מענטש זאגט א גוי אז מען קען מייקר זיין אז מען קען מייקר זיין דער לעבן פון א גוי עס קען איינפאלן ביי זיך אין קאפ אז א מענטש לעבט א אלט גוי, זאג א גוי, א איד אן תורה און מצוות, א איד, עפעס א איד א גביר, ער האט געלט און ער האט פרנסה אן א ברעג, און ער האט און ער פליט ארום דער וועלט און גייט א וועקעישאן, און מען קען, עס קען איינפאלן א סברה אז ס'איז א טייערע זאך, ס'איז א שענער לעבן ווי ער לעבט, ס'וואלט נישט געווען אזוי, איך וואלט זיך אויך געווינטשן האבן אזא מין סארט וועקעישאן, אז ס'קען איינפאלן אזא מין סארט סברה. איז דאס איז דאס עכט ווייל ווייל ווייל מען דערהערט נישט גענוג וואס איז א איד ווייל ווייל ווייל ס'הערט זיך נישט ביי אונז ווי טייער אידישקייט איז ווי טייער א מצוה איז און דער און דער אפסיות פון עולם הזה דער נישט ווערדיגקייט פון וועלט אז מען קען מייקר זיין אז מען קען מייקר זיין דער לעבן פון פון פון א ניט איד דער לעבן פון נישט אפילו א איד וואס נישט קיין שומר שולחן ערוך

פעלט פעלט עס? פעלט עס אין אונזער אידישקייט? אויב אונזער אידישקייט איז נישט גענוג מספיק פאר אונז אז מיר אז מיר זוכן נישט עפעס אנדערש, מיר איז גוט דאס און איך וויל נישט האבן עפעס אנדערש, איך בין נישט מייקר גארנישט נישט, אלץ חוץ פון דעם איז גארנישט נישט ווערט לגבי מיר. זאג נישט, אוודאי א מענטש האט אין זיך א נפש הבהמית און מ'גלוסט פארשידענע זאכן, אבער דער געפיל אז איך וועל אויף גארנישט נישט מוותר זיין, איך וועל אויף גארנישט נישט מוותר זיין צוליב בלייבן א איד. כ'האב מיינע תאוות, מיינע זאכן, אלץ גוטע זאכן, אבער לפועל ממש, איך וועל, איך וועל, איך וועל קיין האר נישט אוועקגעבן אויף אביסל הנאה פון פילן אויף דעם געפיל, אויב ס'פעלט דעם געפיל דאס איז דאס איז יעמאלט תמימות וואס האט נישט איבערגענומען אינגאנצן, יעמאלט פעלט עס, דאס דאס אליין פעלט עס, און אז מ'שפירט ניט אז ס'פעלט, שפירט, אט דאס אליין, אז מ'איז מייקר נישט אידישקייט, אז מ'איז מייקר נישט תורה ומצוות, אט דאס אליין איז, אט דאס אליין איז דאך, פעלט דאך עפעס.

דארפן דארפן דארפן זיך איבערארבעטן דארפן זיך איבערארבעטן זיך און זיך פארבינדן איז אמאל איז דער צמאון קען זיך אויסדריקן פשוט א צמאון צו אלוקות א צמאון צו א צמאון צו א טיפער אידישקייט א צמאון צום אמת עס קען זיך אויסדריקן אנדערע אופנים עס קען קען זיך אויסדריקן אז אז אז אידישקייט איז נישט גענוג פאר אים דעם געפיל אז ס'קען זיין א פרומער איד אז אידישקייט איז נישט גענוג פאר אים תורה ומצוות אליין נאר לעבן א לעבן מיט תורה ומצוות אן עולם הזה תורה און מצוות אן עולם הזה איז ער נישט גרייט לעבן אזא לעבן איז דאס אויך א ראיה אז אז אז אז אז ס'לייכט ביי אים נישט וואס וואס א מצוה איז וואס תורה און מצוות איז דאס איז אויכעט א סימן פון פון דעם צמאון אמאליגע צייטן האט אידן אידן אין אלטע שטעטל גארנישט נישט געהאט חוץ חוץ חוץ פון תורה און מצוות קיין עולם הזה האט ער נישט געהאט היינטיגע צייטן קען זיך אריינגיין אין א געפיל אז נאר תורה און מצוות אליין נישט נישט דאס צו דאס דארף מען האבן נאך עפעס. אין דעם געפיל אליין איז אויך עפעס א אויסדריק אז א איד זוכט עפעס טיפער אין לעבן חוץ חוץ דעם עצם מעשה המצוות. ער דארף האבן עפעס מער. ער דארף האבן עפעס וואס זאל אונז אויפעפענען די אויגן אז אז דאס איז טאקע חיינו ואורך ימינו. איך שטעל זיך נאר צו. אזוי ווי מיר שפירן אמאל דעם צמאון קען זיך אמאל שפירן אין פארשידענע אופנים, אבער אין נפש איז דאס ווייל די נשמה איז נישט, ווייל מען איז דורשטיג, מען איז דורשטיג צו עפעס, מען איז דורשטיג צו עפעס, איך זוך, איי מיר זענען פרומע אידן, און וויל מען דאס נארמאל זיין מיט אביסל עולם הזה, נארמאל זיין מיט אביסל כ'ווייס. דאס איז נאך א ווארט. איך רעד נישט אז פשט איז דאס איז אלץ א איד וואס ווייס אז עולם הזה איז גארנישט נישט ווערט. און אויב איינער האט א תאוה צו דעם, האט א תאוה צו דעם. דאס אקעי, דער בעל שם טוב זאגט אז עס איז עפעס א ניצוץ, אבער אז אויב די גאנצע תפיסה פעלט, די גאנצע הבנה, די גאנצע תפיסה, די גאנצע, די גאנצע קוק אז אז ס'נישטא מער פון תורה ומצוות, ס'נישטא מער פון אידישקייט. ס'איז נישטא וואס צו זוכן מער, ס'איז נישטא אין למעלה מזה, ס'איז נישטא מער. אויב ס'פעלט דעם געפיל, פעלט דעם עיקר. כ'רעד נישט דעם, דעם, דעם, אז א מענטש האט א ריכטיגע תפיסה, האט א ריכטיגע הבנה, און האט א ריכטיגע צוגאנג צו אידישקייט, אבער דען עס פעלט אים, האט עפעס א תאוה, דאס איז נאך א ענין, כ'רעד נישט וועגן דעם. ער האט עס, ס'פעלט דעם גאנצן הבנה און דעם יוקר פון א, א אז דאס איז אז דאס איז יקר מכל יקר, אז חוץ פון דעם איז נישטא וואס צו זוכן, ס'איז נישטא עפעס אנדערש, אין דעם איז די גאנצער עושר, אין דעם איז די גאנצער יקר, אין דעם איז, אין דעם געפינט זיך אלץ. אויב מען שפירט נישט, מען דערהערט נישט אז אין דעם געפינט זיך אלץ, איז דאס א סימן אז ס'פעלט עפעס. דאס איז אויך א סימן פון דעם צמאון. ס'א סימן אז מיר אונז איז נישט גענוג מיט דעם אידישקייט מיט וואס מיר לעבן, ס'איז נישט גענוג מיט דעם מיט דעם מיט דעם אידישקייט אליין. זוכן מיר עפעס, זוכן מיר עולם הזה, זוכן מיר א שטיקל טשאקאלאד. דאס אן איז דאס וואס מ'זוכט טשאקאלאד איז אן אויסדרוק וואס מיר נישט גענוג דעם אידישקייט ווי איך שפיר דאס. דאס איז אן אויסדרוק פון דעם. דארף מען אביסל פארטיפן און און אז מ'זאל אנהייבן טאקע דערהערן אז דאס

וואס מיינט דער אייבערשטער צו אים, און און ווי ער דערנעמט דעם ענין, און צי און און און ווי איז זיין יחס צו זיין לעבן בכלל, צו צו צו ער פילט אז אז דער לעבן אז דער לעבן זיינער אלס איד אט דאס איז מצדיק זיין גאנצע קיום, אט דאס איז און און מער דארף ער נישט האבן, אין תפיסה, כ'רעד נישט לפועל ממש דאס וואס ער גלוסט זיך א שטיקל הערינג, נישט וועגן דעם רעד איך, אין תפיסה. אז וואס וואס איז באמת וועליובעל פאר אים, וואס איז באמת א דבר ערכי פאר אים, וואס באמת א דבר ערכי איז איז אידישקייט און איז דאס א דבר ערכי, אלע אנדערע זאכן איז איז איז מהיכי תיתי, גלייך דאס גלייך דאס, נישט נישט דאס גיבט מיר אן ערך, נישט דאס, נישט אז א מענטש האט ליב א שטיקל הערינג, א מענטש וועט נישט אוועקגעבן זיין, דאס איז נישט קיין ערך, דאס איז נישט קיין וועליו א שטיקל הערינג, ס'איז נישט קיין פריאריטי. מ'גלוסט עס וויל מען עס עסן. אז עולם הזה ווערט א וועליו, ס'ווערט עפעס א, אן דעם וואלט נישט געווען כדאי פאר מיר צו לעבן, אן א שטיקל פיש וואלט איז עס נישט בסדר. איז דאס דאס ווערט א חלק פון די ערכים פארוואס איך לעב, מיין עצם לעבן איז געבויט פון די עניינים. איז דאס ביי אידן אט דאס כי הם חיינו מיינט אז תורה אט דאס איז דער לעבן אט דאס איז מיין לעבן מיין אט דאס אט דאס אט דאס איז גענוג אז ס'כדאי צו לעבן צוליב לערנען תורה מקיים זיין מצוות פארן אייבערשטן איז כדאי צו לעבן אט דאס מאכט דיין לעבן דאס דאס איז יקר אט דאס איז דער טייער אט דאס איז טייער און חוץ פון דעם איז גארנישט נישטא נישט קיין פיש נישט קיין פלייש גארנישט נישטא איי לפועל גלוסט לפועל האב איך א גוף און דער גוף גלוסט זיך כך וכך אבער נישט אז דאס איז א זאך וואס האט אין זיך ווערד קיינער וועט נישט זאגן אז א שטיקל הערינג האט אין זיך ווערד, אבער אויב מען איז נישט גרייט אויף מוותר זיין א שטיקל הערינג צוליב מען וויל האבן אידישקייט אויף דעם הערינג איז מען נישט מוותר, איז א סימן אז דער הערינג איז יא ווערד עפעס, איז א סימן אז תורה ומצוות איז נישט ממלא די מציאות אינגאנצן. ווייזט עס אז דער תורה ומצוות איז מצד עצמו ווי מען נעמט עס, ווי מען נעמט עס. מיט די תפיסה פון עולם מצד עצמו איז מען נישט מס איז איז נישט גענוג פאר אים ער ווערט נישט ממולא פון דעם ער ווערט נישט אויסגעפילט זוכט ער עפעס אנדערע זאכן אדער דאס אדער דאס איז נישט בסדר דאס דאס איז א דאס דאס א צמאון דער צמאון איז דא מען זוכט א איד זוכט עס איז נישטא אידן וואס זוכן נישט היינט עס איז נישטא נישטא אזא מציאות א מענטש איז דא מענטשן וואס זענען צופרידן צופרידן איך רעד נישט צופרידן מיט וועלט צופרידן מיטן א איד, א איד קען נישט זיין צו דאס איז בפשטות. פון וועלט אליין וועט מען נישט ווערן צופרידן. א איד איז נישט קיין גוי, עס נישט וועט נישט העלפן. א איד וועט נישט ווערן צופרידן, פון א שטיקל קעיק וועט מען נישט ווערן צופרידן. אזוי איז די מציאות. האט הנאה פון דעם. און ער אמאל קען פון דעם אליין וואס וואס ער פילט אז עס איז א דבר יקר, פון דעם אליין, דאס אליין באדערט אים. ער פילט זיך אז עס איז א גראבע זאך. ער פילט זיך עס איז א נידריגע זאך. דער מענטש איז ער, ער איז צופרידן און פארטיג. דער אמת איז אז דעם געפיל איז אסאך שטארק, אז מען איז אינגער איז דער געפיל שטארקער, א מענטש ווערט עלטער איז ער איז אלע אלע זאכן אלע געפילן וואס זענען סעסער צו לעבן גוט איז מען פארלישט מען דאס, אזוי איז דער סדר הדברים. א מענטש אן אן אפילו אומוויסנדיגערהייט.

צו דער ענין אז מען זאל מרגיש זיין דעם ענין, אז מען לערנט חסידות איז וואס מאכט דער א כלי אז עס זאל לייכטן ביי דיר דעם ענין, אז מען זאל האבן א דעת אין דעם ענין פון דעם מים איז דאס דורך דער צמאון. דער צמאון איז א כלי דורך דעם, אבער בשעת מען לפעול דארף מען היינט, אמאליגע צייטן איז מען ביסל מער נתגלה געווארן דעם ענין פון נוסח המים, היינט דארף מען דארף מען לערנען חסידות, דארף מען לערנען דארף מען לערנען דעם תורה, דארט ווערט נתבאר דעם ענין. לחיים לחיים. כ'מיין אז מ'דארף זאגן לחיים אביסל ווייל זיך איינשלאפן. לחיים לחיים.

ס'איז נישט גראדע לומדות אין דעם ענין, לפועל ממש א מענטש'ס מציאות איז א מציאות קיימת, ס'איז דא זיין מציאות, און זיין מציאות פאדערט פארשידענע זאכן, און די נשמה פועל'ט א געפיל אין די מציאות אז אים איז ענג, ער דורשט, ער איז דורשטיג צו עפעס, ער איז נישט צופרידן מיט זיין מציאות, און מיט דעם וואס ער איז דורשטיג, און מיט דעם ווערט ער א כלי צו פארבינדן זיך מיט'ן אייבערשטן וואס איז העכער פון אים, און דאס איז דער פלאן, אזוי האט דער אייבערשטער געוואלט, ס'איז נישט. וואס? ער ווערט פארבונדן, אבער לפעול ממש ער בלייבט אלעמאל ס'דא זיין מציאות. ס'דא אלעמאל זיין מציאות, וועט נישט ווערן, חסידות גיט נישט קיין עצה אז דא איז דאס און גענדיגט, ס'נישטא אזא זאך. ער גייט ווייטער. דער רבי זאגט אז אז די שאפט אין איינער סאסן שטייט אין מיינע ישוע מיונס אז אפי דין אפל די מיין פון ניסך מיין דארף נישט דעם דארף קעפן מיונס קענען די מיין אפילו פון פון מי קיר איז איך געווען קאשע פאר פאר פאר ניסך מיין גם אז מי כיור איז נישט ס'איז נישט קיין מי מעיינות אבער באמיתית הענינים איז דאס מים מים ממעייני הישועה וואס איז פשט מעייני הישועה וואס איז די חילוק פון א מקווה מיט א מעיין בכללות דא צוויי חילוקים אז מקווה מיט א מקווה איז מטהר דווקא באשבורן און מעיין בזוחלין און מקווה איז דווקא מ' סאה און מעיין איז אפילו אפילו כל שהוא איז א מקווה דארף א מקווה איז דארף האבן א שיעור

נאך די מעיין קען זיין זוחלין זוחלין מיינט אז ער איז וואו ער האלט ער גייט אהין ער גייט אהער ער איז די גאנצע נישט ער וויל בכלל נישט קיין ער איז נישט קיין בטוח על מקומו ער פארט אהין ער פארט אהער ער פליסט זיך אלעמאל און און ער קען זיין א כל שהוא האט האט נישט קיין ארבעים סאה א טראפעלע האט ער נאר וויבאלד ער איז פארבונדן אבער ער איז א מעיין איז ער מטהר בכל שהוא דעריבער געטיישט אמאל וויבאלד דער שורש און מקור פון מים איז פון די מעיין, ממעבה האדמה איז דאך וואסער, די מעיין שטאמט דאך פון די גידי האדמה, פון די ערד שטאמט דאך די וואסער, איז די וואסער וואס בשעת מען נעמט וואסער ווי עס איז פארבונדען מיט זיין מקור, ווי עס איז פארבונדען פון דעם מקור הנובע מים, אויב ער איז פארבונדען מיט זיין מקור אפילו אויב ער אליין האט נישט קיין שיעור, און ער ווער אליין האט נישט ווייסט ער אליין נישט וואו ער האלט ער איז א זוחל וויבאלד ער איז פארבונדן מיט זיין מקור איז ער מטהר וואו ער וועט אפילו בזוחלין אפילו אפילו אפילו בכל שהוא אויב אבער דער וואסער איז נישט פארבונדן מיט זיין מקור ער איז א אייגענע מציאות ער איז א אייגענע זאך איז דארפסט עס זיך ביסט א אייגענע זאך איך ווייס ווייס וואו דו ביסט ווייס וואו דו ביסט פשט מעיינות מעייני הישועה אויף דעם זעלבן ענין. ער זאגט, ניסוך היין איז דער פשט, א איד וויל גיין מיט די אייגענע מציאות, אויב דו ווילסט גיין מיט די אייגענע מציאות אין אידישקייט, ווילסט נעמען אידישקייט טאקע מיט דיינע השגות, ווי דו נעמסט דעם ענין, דארף עס טאקע זיין אויסגעהאלטן, דארף עס טאקע זיין אויסגעהאלטן, און אז דו ווייסט נישט וואו דו גייסט, אז היינט איז אזוי און מארגן איז אנדערש, אז דער קאפ אליין איז נישט מחליט וואס איז, היינט טראכט ער אזוי, היינט טראכט ער עפעס אנדערש, יעדע טאג עפעס אנדערש. דארפסט דאך האבן ארבעים סאה אויכעט, אויב דו ווילסט אז דער אידישקייט ווי דו נעמסט עס זאל מטהר זיין, זאל דיר פארבינדן מיט'ן אייבערשטן, דארף ער זיין מים שכל גופו עולה בהם, און דארפסט דיך מצדיק זיין ווער דו ביסט. אויב אבער דו זאגסט אידישקייט, אויב דו ליגסט אין דעם ענין ווי אידישקייט איז העכער פון דיין מציאות, און מיט דעם פארבינדסטו זיך, איז אפילו אויב דיין מיט דיין השגה, מיט דיין פארשטאנד, מיט דיין מידות איז נישט בסדר, איז אף על פי כן די מים וועט דיר מטהר זיין, סיי ווי סיי. שטייט די ווארט. אויב א איד איז פארבונדען מיטן מקור, מיטן אייבערשטן אליין, איז אפילו אויב זיין מציאות איז נישט אין ארדענונג, וועט עס זיין בסדר. מה שאין כן אויב ער וויל גיין מיט אידישקייט לפי די אייגענע מציאות, לפי זיינע השגות, יעמאלט דארף ער זיך מצדיק זיין. דאס איז דער ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. וואס איז דער נוסח? אז א איד פרייט זיך אין ניסוך המים איז די פשט אז ער פארבינדט זיך מיטן מים אין עבודה רוחנית די פשט אויב ער אויב ער ליגט אין ניסוך המים און דאס דאס איז זיין חי דאס איז זיין לעבעדיקייט און מיט דעם מיט דעם איז ער פארבונדן מיט זיין מקור ער נעמט נישט דעם ענין ווי עס קומט אן אין זיך אין זיינע ראמען ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן

דאס איז זיין מהות. דאס איז זיין אמת'ע מהות. נישט זיין מציאות. ווערט דאך למען ידעו, נישט... ער אליין איז מרגיש אז דא איז א זאך וואס איז העכער פאר אים. ער איז דאס מרגיש, דא איז אן ענין וואס איז העכער פאר אים, און ער האט נישט קיין תפיסה אין דעם. און ער גיט זיך איבער פאר דעם, און נאר דאס מאכט אים פרייליך.

דארף גיין טאנצן אביסל, ניין? אה?

און אז דו שפירסט עס יא, דאס איז נישט, דאס איז נישט שמחה פון פון מים, דאס איז שמחה פון יין. אויב א זאך וואס וואס דו נעמסט און ס'פיקסט, ס'פיטס אין די באקס, איז נישט דאס איז נישט ניסוך המים. איך זאג אין אנדערע ווערטער.

צי דאס וואס א איד לעבט דורך איז דאס אויכעט מעשה מיט דעם? אוואדע האט עס א השפעה, מ'דארף נישט זיין קיין נאר צו מיינען אז דאס וואס דער אלטער רבי זאגט אין לקוטי תורה אדער איך האלט דערביי. און יעדער איד האלט דערביי, לכאורה האלט יעדער איד דערביי, אבער נישט דאס וואס דו מיינסט אז דו האלסט דערביי, נישט דער געפיל, דאס איז נישט דאס.

נישט פאר דאס צו וויסן. מען לערנט נישט קיין חסידות צו וויסן ווי צו פירן זיך סוכות. נישט דאס איז דער, ס'איז דא אזאנס וואס טוען אין דעם, אבער נישט דאס, נישט דאס איז נקודת לימוד החסידות, נישט צו וויסן ווי צו פראווען סוכות אין שובבים. מען לערנט וואס איז דער, וואס איז דער אמת אין די זאך. און מען לערנט מיינט אז מען ליגט אין דעם, מען טראכט וועגן דעם, מען ליגט אין דעם טאקע. וואס מען זאל טון און נאך אזאנס.